א גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תצא, כ'האב שוין געזאגט די וואך שיעורים, און כ'האב שוין צוגעלייגט איך לייג נאכאמאל צו, ס'איז זייער אינטערעסאנט ווי די וואך איז דא פרשת כי תצא, און פאריגע וואך האט מען געליינט א מורא'דיגע פרשה אין שופטים, מען האט געטראפן א חלל באדמה, ס'שטייט כי ימצא חלל באדמה אשר ה' אלקיך נותן לך לרשתה נופל בשדה. ס'איז די וואך, פאריגע וואך איז עס געווען, וואס מ'האט געטראפן נעבעך דעם אהרן סופר, נעבעך טויט, א חלל באדמה. בקיצור, ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו את הערים, איז ארויס געגאנגען ירושלימער רב מיט זיינע שקצים, און זיי האבן געזעהן אז אין אבו כביר טוט מען פארשטן זיין אייניקל, און זיי האבן דאך געוואוסט דא גייט זיין צרות, זענען זיי געגאנגען זאגן מ'וועט אנצינדן ירושלים, ס'וועט ברענען. איר הערט וואס דא גייט פאר? וועגן דעם זאג איך ענק, עטס דארפטס זייער געווארנט זיין אייערע קינדער זאלן נישט אריינפאלן אין זנות, ווייל ס'קומען אזאלכע שקצים זיי האבן נישט קיין מורא אפילו פאר די פאליס. קוקטס דא ביי אונז, האט מען געטראפן ווער ס'האט געהארגעט חאסקל שמש? ניין. האט מען געטראפן ווער ס'האט געהארגעט דעם לייזער פאללאק? ניין. האט מען געטראפן ווער ס'האט געהארגעט דעם שטארק? ניין. מ'האט נישט קיין מורא היינט. והיה העיר הקרובה אל החלל, בקיצור, זאלן זיי נעמען אן עגלת בקר.

אשר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שם את העגלה בנחל. זאל אפהאקן דארטן דעם קאפ פונעם עגלה אינעם בנחל. זיי האבן געזאגט אונז וועלן מיר אפהאקן גאנץ ירושלים. נאכדעם ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר השם אלוקיך לשרתו ולברך ועל פיהם יהיה כל ריב ונגע וכל זקני העיר הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם. פרעגט רשי, אונז האמיר דען געהאט א הוה אמינא וכי עלתה על לב שזקני בית דין שופכי דמים הם אלא לא ראינו ופטרנו בלא מזונות ובלא לוויה? דא פארשטיי מיר זייער גוט ווי קומען אריין דא די זקני העיר און די רבנים, ווייל ס'איז ירושלימער רב'ס אן אייניקל האט מען מורא, און והכהנים אומרים כפר לעמך ישראל, די כהנים זאגן ס'גוט לאז עס לעט איט סלייד, און דאס איז וואס דא גייט פאר, דעטס וואטס העפענינג. יעצט די טראגעדיע איז מורא'דיג גרויס ווייל ס'שטייט. וערפו שם את העגלה, און מען האקט אפ דעם קאפ פארן עגלה, זאגט רש"י קוצץ ערפה, מען האקט אפ דעם עורף בקופיץ מיט אזא האק, אמר הקדוש ברוך הוא, זאגט דער אייבערשטער, תבוא עס זאל קומען א עגלה, אן עגלה בת שנתה וואס איז ביז א יאר אלט, שלא עשתה פירות, וואס האט נאך נישט געמאכט קיין פירות, ותערף זאל אפגעהאקט ווערן במקום שאין עושה פירות. אויף א פלאץ ווי ס'מאכט נישט קיין פירות, דאס מיינט מען אויף נחל איתן.
לכפר על הריגתו של זה, ס'זאל מכפר זיין אויף די הריגה פון דעם, שלא הניחו לעשות פירות, וואס ער האט נישט געלאזט צו מאכן פירות. איז די גמרא פרעגט גראד, נו קומט אהער אלא מעתה אז מ'העט הרג'נען א זקן אדער א חולה וואס ער קען שוין נישט מאכן פירות, צו וואס ער האט שוין געמאכט פירות, העט מען דען נישט מחייב זיין אן עגלה ערופה? זאגט דארטן די גמרא, ניין, פירות מיינט מען נישט קינדער, פירות מיינט מען תורה ומצוות און מעשים טובים, ס'איז א נייע מין פירות. יעצט דא לאזט זיך גאר וויינען א בחור, ער האט צוויי זאכן נישט געקענט, נישט ער האט געמאכט פירות, ער האט נישט קיין קינדער איבער געלאזט, ער איז ערירי, אבוא חלילה אן קינדער, און ער האט נישט געקענט מאכן פירות צו לערנען ווייטער אויך נישט תורה ומצוות, סא האט ער נישט קיין קינדער פיירות און נישט רוחניות'דיגע פירות. און דאס אלעס מעג מען. קאלט יעדער איינער ארויף, וואס הייסט די לייגסט ארויף אויפן האטליין און מענטשן הערן דאס, ס'איז אין א מעשה אין א בוידעם אין א געשעפט זענען זייער אפסעט. זאג איך פאר יעדן הער אויס, ווי לאנג אונז העמיר נישט אנהייבן צו פארשטיין אז ס'איז דא טשיילד מאלעסטינג און אז טשיילד מאלעסטינג הארגעט אוועק דאס קינד, ביז דעמאלטס העט מען מוזן רעדן. זאגן זיי, יא אבער דו קענסט נישט רעדן דעמאלטס בשעת עס איז מתו מוטל לפניו. זאג איך אים, דו ביסט גערעכט, וועסט מיך לאזן רעדן יום כיפור ביינאכט אין בית מדרש? דאס אויך נישט. סא ווען נעמען אונז אן א צייט צו רעדן? נאר אין אזא צייט ווען ס'האט געשען אזא רציחה, און יעדער ווייסט ליידער וואס דא איז געשען, און ממילא מוז מען רעדן דערפון. ס'טוט יענע משפחה וויי, ס'טוט יעדן וויי, אבער מ'מוז אנהייבן צו לעבן אין ריאליטי, ס'איז דא זנות ענד איט מאסט. סטאפ! עס מוז זיך אויפהערן. דו האסט געשיקט א קינד אויף ארץ ישראל, האסט אים געדארפט אנזאגן. דאונט געט סטאק מיט שלעכטע חברה. דער קינד. איך ווייס נישט, איך קען נאר אזויפיל זאגן, אונז האמער די היסטערי. דער אייזמאן איז געווען זיין זיידע, ער לעבט שוין נישט. דער אייזמאן האט אויך אן איידעם וואס ער הייסט אייזגראו. בקיצור. דער אייזגראו האט א טאכטער וואס זי שרייט אויכעט אז איר האט געטאטשט דער זיידע אייזמאן און כ'געדענק נישט פונקטליך, כ'מיין דער טאטע זאגט זי האט זי אויך געטאטשט און זי איז אנטלאפן פון אמעריקע ווייל קיינער האט זיך נישט אנגענומען פאר איר און זי וואוינט אין ארץ ישראל און דאס איז די גרויסע געערטע משפחה פון די אייזמאנס און כ'רעד דערפון באריכות ווייל אסאך מענטשן קאלן אפ אה ווייל עפעס איינער האט געזאגט איינער אה רבותי ווער האט נישט געזאגט? יעצט איז דא א פירסט קאזין וואס ער וואוינט אין באלטימאר ער הייסט אויך משה אייסמאן און ער וואוינט אין באלטימאר און ער איז אויך א נואף ער טוט אויך מעשים אשר לא יעשו ס'איז שוין פיל געווען מיט אים אויכעט איבעראל יעצט איז דא נאך א מעשה ס'איז דא א קרוב א לויער וואס ער וואוינט אין באלטימאר, און ער האט געמאכט א גרויסע פארטי אדער א סעודה, און ער האט גערופן וועיטערס, און ער האט געזען עפעס א שיינעם יאפאנעז, און ס'האט זיך אים צוגעדאכט ס'איז א גוי, איז אין בית הכסא האט ער אים אנגעהויבן צו טאטשן, און יענער האט אים גראד געלאזט איינזעצן, און ס'האט זיך אויסגעוויזן אז ער איז גאר נישט קיין יאפאנעזער גוי, ער איז גאר א גר צדק א איד, און ס'האט אים וויי געטון פארוואס מ'האט אים געטאטשט. סאו זאלט איר וויסן רבותי, ווען מ'זאגט אויף איינעם. אזאך קומען ארויס מעשיות געלאור, און דאס איז שוין אן אלטע פאמיליע וואס מען זאגט אויף זיי זאכן, סאו דאס איז ווי אונז האלט מיר יעצט. יעצט הייב איך אן צו פארשטיין אז אפשר האב איך טאקע געטון אן עוולה, כ'האב געזאגט סקולענער רבי האט אים געזאגט ער זאל פארן אויף ארץ ישראל קעגן רשות פון זיין טאטן האט ער געטון אן עוולה, יעצט הייב איך אן צו פארשטיין אפשר האט סקולענער רבי געוויסט אז דער קינד איז מאלעסטעד און ער וויל נעבעך אנטלויפן פונדערהיים. און דאס איז וואס איך זאג, ווי לאנג לעיקוואוד וועט נישט עפענען אן אפיס ווי א קינד וועט קענען אריינגיין אדער אפילו א בחור און זאגן ליסן מיי פאדער איז מאלעסטינג מי, ביז דעמאלטס עמער אונז נישט האבן קיין סעיף קאמיוניטי. אונז עמער רעדן פונעם אייבערשטן און אונז עמער טראכטן פונעם אייבערשטן און אונז עמער פאסטן יום כיפור, אונז עמער לערנען תורה אבער א סעיף קאמיוניטי עמער נישט האבן. יעצט אינטערעסאנט אז די וואך גיימער אונז ליינען. פון די ביטערע פרשה נאכאמאל איז דא א פרשה אזוי, כי יהיה נערה בתולה, ס'וועט זיין א מיידל און ס'וועט וואוינען מיט איר א מענטש, זאל מען זיי ביידע ארויס נעמען צו דעם טויער פון די שטאט און פארשטיינערן, זאגט די תורה, פארוואס זאל מען זיי ביידע פארשטיינערן, את הנערה די מיידל על דבר אשר לא צעקה, ווייל זי האט נישט געשריגן, זי איז דאך געווען אין די שטאט, האט זי געקענט שרייען וואלט מען איר געהאלפן.

אזוי ווי א מענטש שטייט אויף אויף זיין חבר און ער הרג'ט אים אזוי איז די זאך. רבותי סעקשועל אביוז איז רציחה ביפאר יו איווען סטארטעד. איז אין פעלד האט זי דאך נישט געקענט שרייען קומט זיך איר גארנישט באט הי קילד הער עניוועי. און אונז מוז מיר זיך אויסלערנען. ס'איז אינטערעסאנט אז אין די פרשה פון פאריגע וואך פון שופטים. ווי מען טרעפט אן עגלה ערופה, און די גמרא זאגט ירושלים ברענגט נישט קיין עגלה ערופה, פארוואס? ווייל ס'שטייט לשבטיך און ירושלים האט נישט איינגעטיילט צו שבטים. איך וועל ענק זאגן א טיפערן סוד, די פרשה לערנט אונז מער מער טיפער ווי דאס, ירושלים ברענגט נישט קיין עגלה ערופה ווייל טובי' חטא זונטאג מאנטאג עט גיין און ער עט זאגן פאר די פאליס מאך א שווייג און פאר. יעצט אן עגלה ערופה האט מען געברענגט נאר אויף א שוגג נישט אויף קיין מזיד, ווען מען ווייסט ווער ס'האט עס געטוהן ברענגט מען נישט קיין עגלה ערופה, ס'איז לא נודע מי הכהו, דא ווייסט מען נעבעך, ממילא ברענגט נישט ירושלים קיין עגלה ערופה ווייל טובי' האט געזאגט ס'וועט ברענען גאנץ ירושלים. רבותי אונז מוז מען זיך אויפוועקן, ווער ס'האט געהערט דעם ענגלישן שיעור פארדעם ווייסט ס'גייט זיין א דרשה, קען זיין זיי שטעלן זיך שוין צו, עווענטשעלי וועט זיך יעדער צושטעלן אבער נישט ווייל זיי האבן יראת שמים, פשוט זיי האבן מורא פארן דאלער, מען גייט יעדן סוען, סאו עווענטשעלי. און מיר האבן די זאך אין די הענט. ברוך השם איך מוז זאגן ס'איז געווען דעם זומער זייער א גוטער זומער, זיי זאגן מיר די מחנכים מיט די מלמדים מיט די קעמפ דירעקטארס אז מלמדים ציטערן, מען האט זיי געהייסן טון זאכן וואס זיי האבן עס נישט געוואלט טון, זיי האבן געזאגט נאו נאו נאו נאו נאו אנלי איף יו סענד אנאדער רעביי וויט מי, אדער די שיקסט נאך איינעם מיט, זיי האבן מורא געהאט, יעצט איך האב געוואלט רעדן. אביסל וועגן באבוב. איך הער זאגן אז מרדכי דוד האלט נישט איין די דין תורה. רופט זיך יא באבוב. איך וויל דיך פרעגן, אויב דו גלייבסט נישט אין די רבנים און אין די תורה, וויאזוי האסטו געוואלט אז מען זאל דיר גלייבן ווען דו האסט אונטערגעשריבן קעגן מיר? ביסט נישט קיין איד א מאמין. יעצט אזוי, מיר האט עטס אונטערגעשריבן בכלל מיך נישט גערירט. איין רב וואס האט מיך גערופן נאכדעם עס איז שוין געווען אונטערגעשריבן, זיי האבן געוואלט ער זאל אויך אונטערשרייבן ווייל ער איז פון די עלטערערע רבנים, איז געווען ווינער רב, און ווינער רב האט מיך גערופן און ער האט נישט אונטערגעשריבן, איז פארשטיי איך נישט די גאנצע מעשה, אז דו גלייבסט נישט אין די תורה, דו האסט גענומען רבנים און דיינים באצאלט גרויס געלט, און יעצט לאכסטו זיי אין פנים, נו פארוואס זאל איך נישט לאכן דיר אין פנים ווען דו האסט אויף מיר אונטערגעשריבן, איך מיין, דו צו מיר, אן דעם וואס דו האסט מיך גערופן זאל איך האבן פאר דיר מער דרך ארץ ווי דו האסט פאר די רבנים וואס דו האסט באצאלט הונדערטער טויזנטער, דאלער, דין תורה געלט? איך פארשטיי גאנץ נישט וויאזוי דאס ארבעט. דו מוזט דאך זיין אוט אוו יור מיינד אז דו זאלסט קלערן אז איינער וועט דיר אמאל גלייבן אדער טראסטן עפעס. יעצט אז דו וועסט נישט האלטן א דין תורה, דו האסט מקבל קנין געווען, דו ביסט א שייגעץ א בעל עבירה, און איך זאג דיר דאונט דו איט, ביסט אריינגעפאלן, טריי דיך אויפצובויען, ענד דעטס איט, און דער נאמען באבוב גייט דיך נישט מאכן אדער צוברעכן, דו דארפסט זען צו דו האסט וואס צו פארקויפן. בשעת וואס ס'איז געווען די מחלוקת איז יעדער מיטגעשטאנען, אבער נאכדעם ווען ס'האט זיך אויסלאזן די מחלוקת שטייט קיינער נישט מיט, מיר האבן די בני יואל געזאגט דעמאלטס איך האב זיי געהאלפן בויען די מקווה האבן זיי מיר געזאגט אז ווען ס'איז געווען די מחלוקת על חם איז גערינען געלט, די מינוט ווען די מחלוקת האט זיך אויפגעהערט זיי זענען געווארן עסטעבלישט מוטשען זיי זיך צו קאווערן דעם בודזשעט, און דאס איז אייביג אזוי, א מלחמה סטימיולעיטס א קעש פלאו, סאו דו דארפסט זען איין זאך, בוי דיך נארמאל על פי תורה, בוי דיך נישט מיט דעי וועג דאס אנפייפן די דין תורה, ווייל די האסט מקבל קנין געווען, ס'איז זייער שווער די זאלסט ארויסקריכן דערמיט, איך לאך פון די רבנים ווייל איך האב איין טענה, זיי האבן מיך נישט גערופן, אז די רופסט מיך נישט בין איך נישט מחיוב צו פאלגן. האסט געלייגט א חרם, ווער ביסטו? האסט מיך גערופן, און אפילו ווען דו רופסט מיך, איך וואוין דא אין שטאט אזוי ווי יעדער. און איך האב נישט מיט זיי גארנישט. א סאטמארע איז קיינמאל נישט געגאנגען צו א וויזשניצער רב צו א דין תורה, און א וויזשניצער נישט צו קיין בעלזער. יעדער האט זיך געהאלטן אז יענער איז דער שייגעץ נאר ער איז דער צדיק. און דו מוזט נאך א זאך פארשטיין, ס'ווערט געברענגט אז טאמער מענטשן האבן געזאגט עדות און מ'האט געטראפן זיי זענען געווען הזמה, הזמה מיינט מ'האט געזאגט וויאזוי האסטו דאס געקענט זאגן? ביסט דאך מיט אונז געווען עמנו הייתם ס'איז דער מכחיש די גאנצע מציאות דעמאלטס איז ועשיתם לו כאשר זמם יעצט איז דא א משנה און רש י ברענגט עס אויך צו הרגו אין נהרגין טאמער האט מען שוין אבער געהארגעט דעם מענטש למשל אז ראובן און שמעון האבן געזאגט עדות אויף לוי'ן נאכדעם געקומען יהודה מיט יששכר און זיי האבן געזאגט אז ראובן און שמעון זענען עדים זוממים. איז ווענדט זיך האט מען שוין געהארגעט לוי'ן טוט מען זיי גארנישט האט מען זיי נישט געהארגעט הארגעט מען זיי ביידע. ווייל דאס הייסט כאשר זמם. גמרא לערנט ארויס ווייל ס'איז כאשר זמם ולא כאשר עשה. שוין געמאכט איז פארפאלן. פרעגט די רמבן על התורה, ס'איז דאך א סברא מהופכת מ פון איין עק צום צווייטן. ווען דו האסט יענעם נישט געהארגעט, הארגעט מען די צוויי. און אז מ'האט אים יא געהארגעט גייען זיי פריי. וויאזוי ארבעט דאס? זאגט די רמבן א יסוד, און דאס איז א מורא'דיגער יסוד וואס איך וויל דיך אויסלערנען. די רמבן זאגט אלוקים ניצב בעדת קל. דער אייבערשטער שטייט וואו ס'איז דא א בית דין. בפרט נאך ווען דו האסט מקבל קנין געווען. און אז דער אייבישטער האט מסכים געווען מען זאל יענעם הרג'ענען איז זיך אים געקומען צו הרג'ענען און ממילא הרג'עט מען נישט די צוויי עדות כאטשיג זיי זענען נישט עדי הכחשה נאר עדי הזמה. ס'איז א מורא'דיגער יסוד פונעם הייליגן רמב ן. יעצט, דו גייסט מיר נישט איינרעדן אז דער אלקים ניצב בעדת קל וואס דוד המלך זאגט אין תהלים וואס דער רמב ן בויעט אויף דעם אז הרגו אין נהרגין דאס איז נאר געזאגט געווארן ביז איך ווייס די יער טוירטין הונדרעט, דאס איז געזאגט געווארן היינט אויך, ס'איז דא א געוויסע סייעתא דשמיא וואס א בית דין האט, יעצט ביי מיין קעיס האבן זיי מיך נישט גערופן, ס'איז נישט געווען קיין אלקים ניצב בעדת קל ווייל זיי האבן מיך נישט גערופן, ס'מוזן דארט שטיין די בעלי דין, אז נישט איז נישט דא קיין אלקים נצא בדעת קהל, ווען ס'איז די מעשה דא מיט די הזמה זענען דאך דארט געשטאנען די עדות, מ'האט זיי אויסגעפרעגט, מ'האט געטראפן אז זיי זאגן אמת, האט מען געגאנגען מ'האט יענעם געהארגעט, ביז ס'איז געקומען עדי הזמה. אבער דא האט דאך מיך קיינער נישט גערופן, ס'ר' האגער המצרי האט געוואלט זיין טאטענס טרייפענע מקווה כשר מאכן, און זיין טרייפענס טרייפענע ערווה וואס ער האט אריין געשטופט אין די בחורים און אנגעטאטשט דארטן א פרוי בהוד יפה, ער האט דאס געוואלט כשר'ן, איז ממילא נישט געווען קיין אלקים ניצב בעדת קל, ס'איז געווען אפאר רבנים וואס זענען דארט געזעסן, דאס אלעס. און ס'איז אויך געווען א פלאן צו נעמען א מענטש און אים באגראבן פאר גארנישט, און דארט איז נישט געווען קיין אלקים ניצב בעדת קל, יענע זענען נישט געווען, זיי האבן נישט קיין עדות געזאגט, איך האב מיט דעם בית דין גארנישט. אבער דו אז דו ביסט געגאנגען צום בית דין, דו האסט מקבל קנין געווען, דו האסט אפילו באצאלט געלט פאר פסק געלט, איז פשט דו האסט געהאלטן אז זיי האבן דיר געגעבן א גוטן פסק. אז דו עסט דיך ארום שפילן, עט עס זיין דיין גרעסטע ירידה, דו וועסט נישט מצליח זיין. דו וועסט אזוי שלעכט פארן עסט מאכן אפאר שלעכטע דעסיזשענס ענד ביפאר יו נאו איט העסטו דיך דארפן בעטן ביים באבאווער רב ער זאל דיך אריינלאזן אין בית מדרש איך בעט דיך טו עס נישט דו געדענקסט אונז זעמיר געווען אין קעמפ און אין קאנטרי יארן צוריק אפשר דרייסיג יאר צוריק דו ווייסט איך בין נישט קיין ליידיגייער איך בין נישט א מענטש וואס איך קום דיר סתם זאגן מוסר איך זאג דיר אז דו ברענגסט אונטער די דין תורות מיט דעם וואס דו אליינס האלטסט עס נישט פארוואס זאל יעצט איינער גיין צו דין תורה? פארוואס זאל מען האלטן א דין תורה? מ'וועט זאגן קוק, קרעטשינער רבי האלט אויך נישט די דין תורה, סאו טוה עס נישט ווייל דו מאכסט מיט דעם א מורא'דיגן ריס אין כלל ישראל. און איך זאג דיר נאכאמאל, די נאמען באבוב ברענגט דיר נישט אזוינפיל וויפיל דו מיינסט. קענסט דיך רופן לעמבערגער רב, נישט דא קיין לעמבערגער רב, ס'איז דא עפעס איינער דא דא אין סאטמאר איז ער געווען אן איינגעשטעלטער ער האט זיך גערופן לעמבערגער רב, כ'געדענק אפילו נישט וויאזוי ער האט געהייסן, גארנישט קענסט דיך רופן לעמבערגער רב, און ווען נישט קענסט דיך רופן קראקער רב. ס'איז א גרעסערע טיטל ווי באבוב רב, אין קראקא האבן געוואוינט מער אידן וויפיל אין באבוב, באבוב איז געווען זייער א שיין פיין שטעטל אבער עס איז געווען קליין, סאו טו מיר א טובה, טשעפע נישט מיטן אייבערשטן און מיט אלקים נצב בעדת קל. און דער אמת איז איך האב געהערט פון אברהם ברוך'ן, כ'מיין נישט פון אים, כ'האב געהערט נאך גראד פון אנפאנג, האט אברהם ברוך געזאגט דו האסט נישט קיין פייערמענס טשענס אין העווען צו געווינען, ער האט געטענה'ט איין זאך, מען זאגט אז. דער שווער האט געשריבן, חתני כבני, דאס מיינט ער האט דיך ליב געהאט, ער האט נישט געהאט קיין קינדער, ער האט דיך גערופן חתני כבני, עס מיינט נישט עפעס א חלק אין א ירושה, שרייבט ער א לאוו לעטער, ער האט דיך זייער ליב, און נאכדעם איז געווען נאך א זאך אויף וואס מען האט געבויעט די דין תורה, אז אברהם ברוך האט דעמאלטס געזאגט דו האסט נישט קיין טשענס צו געווינען, ווייל ווען מען האט געמאכט בן ציון הרב הצעיר האט מען געפרעגט דעם האלבן ברודער זיינעם, דעם רעבן, האט מען געפרעגט וואס מיינט רב הצעיר? רבי נפתול'טשען האט מען אים געפרעגט וואס מיינט רב הצעיר? זאגט ער אזוי, דארט ווי די רבי קען נישט אנקומען, ברית'ן, חתונות, לוויות, נאך אזאלעכע זאכן, דארטן וועט רבי בן ציון אנקומען. האט אברהם ברוך דעמאלטס געטענה'ט, איך פארשטיי נישט, פארוואס האט נישט דעמאלטס זיך אנגערופן רבי נפתול'טשע און זאגן אזוי, הער אויס, די ברית'ן זאל גיין איין איידעם איינער, די לוויות זאל גיין א צווייטער איידעם, און רבי בן ציון זאל גיין אויף חתונות. זאל מען עס צוטיילן, דעמאלטס האט מען עס געדארפט צוטיילן, און אז מען האט עס דעמאלטס נישט צוטיילט חתני כבני, דעט דעט דאזענט מיען עניטינג, ס'מיינט ער האט אים ליב געהאט, דעטס אלל, עניוועי, די רעסט איז אלל נאנסענס, דאס האט ער שוין געזאגט זעקס יאר צוריק, איך האב עס שוין דעמאלטס געהערט אז ער האט עס געזאגט הויעך אין וויזשניצער בית מדרש. ער האט געטענה'ט דא, נישט דא קיין פייערמענס טשענס אין העווען צו געווינען, אז א בריוול חתני כבני, חתני כבני מיינט כ'האב דיך ליב. עניוועי, זעהט אויס ער האט ענק טאקע שטארק ליב געהאט, דאס האט אבער נישט מיט דעם צוטוהן, מאני איז מאני, און רביסטעווע איז רביסטעווע, סא כ'בעט דיך, סטעפ דאון, זוך דיר אן אנדערע געשעפט, קענסט בלייבן עני רב וואס דו ווילסט, נאר נישט באבוב, און דו וועסט אם ירצה השם מצליח זיין, מיין נישט אז דו וועסט נישט מצליח זיין, אז וועסט פאלגן א דין תורה עסטו זיכער מצליח זיין, דאס וואס איך מאך אוועק די רבנים ווען זיי טוהן א זאך וואס זיי זענען ראנג, דא, איך האב לכתחילה געזאגט, אויב דו געדענקסט מיין האטליין נאך יארן, צוריק ווען איינער האט מיך אפגעקאלט און מיר געזאגט פארוואס רופסט אים קרעטשינער זאג איך איך זעה נישט אין וואס א רעכט אויב ס'איז דא א זוהן וואס א רעכט ער האט זיך צו רופן באבוב איי דאונט סי איט איך בין נישט קיין חושן משפט איך מוז דיר זאגן איך האב געלערנט די דריי בבות אבער איך האב נישט געלערנט חושן משפט אבער דאס קען איך דיר זאגן אז זאלסט דיך נישט ארום שפילן מיט אלקים נצב בעדת קל שפיל דיך נישט ארום ווייל איך האב אויך געהאלטן דיך לכתחילה דו ביסט נישט גערעכט איך האב נישט געזעהן דיינע טענות. כ'וויל דיך עפעס פרעגן, ווען פרישוואסער העט שטארבן, ער איז א ביליאנער, העסטו אויכעט לויפן דארטן כאפן ירושה? ביסט דאך משפחה. ביסט דאך געפארן צו זיין חתונה, האט ער דיך געגעבן אויבן אן, סא דאונט פלעי געימס. יעצט דער שאולזאן האט א גאנצע אריכות וואס מרדכי דוד שרייבט א קונטרס אז די בן ציון איז אריין געגאנגען אין קאורט, כ'וויל זאגן איין זאך, קענסט שרייבן וואס דו ווילסט, דער דייטש פלעגט זאגן פאפיר איז געדולדיג, קענסט אויף אים אויפשרייבן וואס דו ווילסט. למעשה ווי מער דו פירסט די מלחמה און דו נעמסט נאך דעם ליגנער שאולזאן פארסטו שלעכט ווייל די גאס האט מיטגעהאלטן אלעס סאו גיי איך בעט דיך מרדכי דוד ס'דא א ניגון סגייט אזוי בני בני בני אל תלך בדרך איתם מנע מנע רגלך מנתיבתם, גיי נישט מיט דעם שאולזאן דו'סט אין ערגעץ נישט אנקומען, געב אויף, זעץ דיך אראפ, צוטייל די ירושה, די געלטער, און הייב אן א רביסטעווע פאר דיר, און זיין א סעלף מעיד מען. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, אז א באבוב'ער איד א נאנטער מענטש האט מיר דערציילט, אז ווען רבי נפתל'טשע האט נאך געלעבט פלעגט דער רב הרב בנציון פארגעבן א שיעור, יעדן מיטוואך אין חומש רשי איז געקומען דארט די שקצים, זיי האבן אנגעטון גרויסע צרות, מען האט גענומען משה פינטער דער וואס האט געווען דארטן, ער האט געפירט די ישיבה קטנה וואס איז געווען פול מיט דראגס, דאס איז געווען דער באקאנטער עמלק, תמחה זכר עמלק. דער משה פינטער פלעגט אויסלעשן די לייט, און דער דוד יודא, עטץ געדענקט ס'איז געווען איינער דוד יודא גרינפעלד, דער וואס האט מטמא געווען א בחור, און ער האט באצאלט איך מיין הונדערט אלפים פאר דעם. גראס. האט אים באצאלט ס'זאל ווערן א שווייג. בקיצור איז דער טאטע. ברוך חנא, ווייס נישט ער איז א יונגעל צו א מיידל. ס'איז דא אפילו וואס זיי האלטן ער איז טאקע א מיידל און ער הייסט ברכה חנה. דער ברכה חנה, איז דער איד האט געפרעגט דעם ברכה חנה פארוואס לאזט ער דעם משה פינטער זאלן אויסלעשן די לעקטער און אנשטעלן שטיקלעך האט ער געזאגט הער אויס ס'איז ליידער אוט אוו קאנטראל. ס'איז אוט אוו קאנטראל. אזא פנים האט מען געטראגן די גאנצע צייט, שטעל דיר פאר, און אונז האמיר געמיינט אז אין באבוב איז דא שלום. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, איך געב אסאך קרעדיט פאר הרב בנציון. כ'האב געשיקט א מעסעדזש אז ס'איז דא איינער וואס ער האט אין צפת מטמא געווען הונדערטער קינדער, כ'מיין פופציג זעכציג ווייסט מען פאר שור, זיי האבן אפגעטיילט פון די ברסלב'ער קהילה, דער אמת איז, ווען איינער פרעגט מיך וואס א חסיד ער זאל ווערן, זאג איך ער זאל ווערן א ברסלב'ער חסיד, ס'איז די בעסטע חסידות וואס ס'איז דא, קענסט זינדיגן מיט אשת איש, קענסט פארקויפן דעם רבינ'ס תורות, קענסט גיין צום ציון, קענסט דיך אויסבעטן ביים רבי'ן, און דו קענסט אריינרעדן אז דער רבי וועט דיך ארויסשלעפן פון גיהנום. אין צפת, ברסלב, מ'האט מטמא געווען פערציג פופציג בעלי תשובה קינדער, די אידן האבן געטענה'ט ווען אונזערע קינדער גייען אין פאבליק סקול זענען זיי מער אפגעהיטן ווען. אין פאבליק סקול אין ארץ ישראל, סא איך האלט ברסלב וואלט געווען די בעסטע חסידות מ'זאל זיך אריינלאזן אין דעם, קענסט טוהן וואס דו ווילסט, און אין די בעסט קעיס סינעריאו ס'וועט קומען פאר ראש השנה עסטו אויסזאגן דארטן די צען קאפיטלעך תהילים, און דו ביסט זיכער אז דער רבי וועט דיך שוין ארויסשלעפן פון גיהנום, זיצט א איד וואס מ'רעדט אויף אז ער האט געטאטשט אשת איש, זיצט ער אין אפריקע ערגעץ, און פארקויפט דעם דבר השם פון דעם רבי'ן, דעם רבינ'ס א ווארט, די אלע נואפים.

ביי דעם קעניג, און האט מטמא געווען דארטן קינדער. ער איז אוועקגעלאפן אויף ענגלאנד, ווייל אונז האבן אים געוואלט אויפפיקן, און אין ענגלאנד איז ער געווארן גאר א מחנך און לערנט פרייוועט מיט קינדער. ער האט זיך אויפגעארבעט אז ער איז צוגעקומען אין באבובער תלמוד תורה צו ווערן פרייוועט א טוטאר. בין איך געגאנגען כ'האב עס מודיע געווען דורך א שליח צו באבובער רב איך קען דאך נישט רעדן מיט אים ווייל איך בין דאך אין חרם, האב איך גענומען איינעם וואס. ער גייט מיט א בולעט פרוף וועסט ס'זאל נישט כאפן דער חרם, און ער האט עס איבערגעגעבן פארן באבובער רב, און. ברוך השם כ'האב באקומען א ידיעה, כ'האב גראד באקומען א ידיעה מ'גייט אים ארויס, כ'האב באקומען א ידיעה אז ער איז שוין אינדרויסן, ברוך השם, כ'האב הנאה, אזוי דארף זיין, און דאס איז שוין די צווייטע אינצידענט פון באבוב, ס'איז געווען א איד וואס האט זיך געדרייט אינעם מקווה מטמא געווען קינדער, און כ'האב געשיקט א מעסעדזש פארן רב און מ'האט אים ארויסגעווארפן. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא איינער וואס ער הייסט, כ'האב ענק שוין געזאגט, יוסף אדרי, אין חומש שטייט בעשתרות באדרעי, ער הייסט אדרעי, ער האט און מטמא געווען קינדער אין ארץ ישראל, ער איז געזעסן אין דזשעיל, ער האט חתונה געהאט מיט א פרוי, ער האט איר נישט אויסגעזאגט אז ער איז געזעסן אין דזשעיל פאר טשיילד סעקשועל אביוז, ער האט איר געזאגט עפעס, ער האט געמאכט אן עקסידענט, ער איז אנטלאפן, בסוף איז געווען, ער האט מטמא געווען דא זיינע קינדער, מען האט אים איינגעזעצט א גאנצע אריכות, די גאווערמענט האט עפעס נישט געהענדלט די קעיס גוט, און זיי האבן אים צוריק געשיקט אויף ארץ ישראל, ער איז אבער צווישן איז ער ארויס געגאנגען, ער האט זיך געדרייט דא אין די גאס, די גאווערמענט האט אים אויפגעפיקט, און ער איז צוריק אין ארץ ישראל, יעצט, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט שלמה בן ציון הערבסט.

פרעג איך דיך, אזא מענטש דארף זיך דרייען אין די גאס? עניוועי, מען האט אים צוריק געשיקט אין ארץ ישראל, איך ווייס נישט צו ער איז דארט אין תפיסה צו נישט, אבער עכ"פ ווי קומסטו צו געבן אזא בריוו? שלמה בן ציון הערבסט, הלוואי זאל ער דיינס א קינד, אדער אן אייניקל, מאנס זיין, און זאל זיך יענער זאל זיך נישט טרעפן מער דאס פלאץ. איז וועגן דעם בין איך געגאנגען, איך האב צוזאמגענומען די. די אלע פעיפערס וואס איז דא, און איך האף עס אי"ה ארויפצולייגן בקרוב אויף מיין בלאג. למען יעמדו ימים רבים אז א פרוי וועט וועלן מיט אים חתונה האבן. זאל זי וויסן דער מענטש איז א נואף, און זי זאל דעם מענטש גארנישט טראסטן, און אזא פנים טראגן די רבנים, און דאס איז אלעס עקסעפטעד, פארוואס נישט? און ער האט נאך מער געשריבן אין בריוו אז ער וויל פארן אויף ארץ ישראל, ער ברויך האבן געלט, און מענטשן זאלן אים צוהעלפן, און איך האב ארויפגעלייגט אפילו פון די או סי עס, דאס איז פון די. אפיס אוו די טשיילד סערוויס, וואס דער חזר האט אלץ אפגעטון און אויף וואס מען האט אים אלץ עקיוזד. סאו רבותי, אונז מוזן מיר אננעמען צו לעבן אינעם אמת. ווי ביטער דער אמת איז, אבער אמת איז ער און לאמיר נישט אוועקגיין דערפון. אויב נישט, וועט זיין א גרויסער פראבלעם. שוין, דאס איז נאר געווען בייגעגירט צום ביילאגירטן. און לאמיר קומען א שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תצא. כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין צוגעלייגט אפאר מאל, און נאכדעם איז דא דער געהעריגע שיעור, אבער ס'קומט נאך אלץ צו וויכטיגע זאכן וואס איך מוז רעדן פון דעם. קודם איך וויל זאגן אז מענטשן קאלן אן וועגן אומאן וואס דער מצב איז צו מ'זאל פארן צו נישט. איך זאג ענק נאכאמאל, קיין גרויסער חסיד פון דעם גאנצן געפארעכטס בין איך נישט, אבער די יאר איז עס א סכנה ממש ס'קען זיין פיקוח נפש. די רוסן האלטן אין איין אריינשיקן סאלדאטן, די אוקריינער אליין זאגן אז. אויב יוראפ גייט זיך נישט אננעמען פאר זיי זענען זיי פיניש. קיינער האלט זיך נישט ביים אננעמען פאר זיי. ס'איז אזוי מן השמים זאלן אלע אייננעמען א מיסה משונה. די אוקריינער האבן יעדע פופצן יאר געמאכט א פאגראם אויף אידן אין אן אנדער פלאץ. די רוסן זענען נישט געווען אזאלכע רוצחים ווי די אוקריינער. די גרעסטע רוצחים איינער דארטן ס'איז געווען דארטן א פרץ האט ער געהאט הויעך צוקער צו א הויעכן בלוט דרוק. מ'האט דאך נישט געוואוסט פון די אלע זאכן און ער משוגע געווארן קומט האט ער עס אויסגענומען פאר אויפן איד. ס'ממש איז א אן אומגליק וואס זיי האבן דארט געטוהן, איז למעשה דער אייבישטער באצאלט יעדן צוביסלעך. האסט דאך געזעהן די דעת זקנים פון בעלי התוספות זאגט אויף א פלאץ, דער אייבישטער האט דאך געגעבן פאר רוים אז זיי זאלן האבן א מלוכה ביז משיח קומט, ס'וועט זיין ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, דאס איז רוים, דעמאלטס והיתה להשם המלוכה, פארוואס איז רוים היינט נישט קיין וועלטס כח, זאגט ער, ווייל נאכדעם וואס זיי האבן געהארגעט די עשרה הרוגי מלכות אזוי ברוטאליש האט דער אייבישטער פון זיי דאס צוגענומען, זענען גארנישט מער, די זעלבע דא אויכעט. די אוקריינער האבן ברוטאליש געמארדעט אידן, ממש ס'איז געווען א שרעק, סא יעצט באצאלט זיך דער אייבערשטער, איך בעט דעם עולם נישט צו פארן היי יאר אויף אומאן, ס'איז א מורא'דיגע סכנה, קודם קענען זיי, די רוסן קענען ארויסשיסן אן אמעריקאנער פליגער, זיי קענען ארויסשיסן אנדערע פליגערס אזוי ווי זיי האבן שוין געטון, ביקאוז דעי גאט עוועי וויט איט, און זיי גייען ווייזן זיי זענען באלעבאס, און נאכדעם קענען זיי ארויסשיסן בטעות זיי מיינען ס'איז איינע פון די אוקריינישע פליגערס, און מיט די אוקריינישע פליגערס זאלסטו זיכער נישט פארן ווייל. מען קען זיי טון גרויסע צרות. סאו עפטער אלל סעט ענד דאן ווען דו'סט דארט זיין קענסטו אויך האבן פראבלעמען, איך געדענק איך פלעג אייביג צושטעלן, יעדעס יאר פלעג איך צושטעלן די מיליטער, ווייל ס'איז געווען אסאך די חברה פון די קלוקס קלאן מיט די סקין העדס וואס האבן געוואלט קומען זיך שלאגן אין אומאן, פלעגן מיר אונז צושטעלן, ס'איז געגאנגען דורך אמעריקע און מ'האט עס צוגעשטעלט יעדעס יאר. און דאס האט, איך האב עס איינגעפעדעמט, הרב הערשל קעסטנבוים האט מיר געגעבן די קאנעקשאנס, אריה לייב גלאנץ איז געווען אינוואלווד אין דעם, און בסופו ס'איז געפארן שוין פון אליין, ס'פארט שוין זעקס זיבן אכט יאר אליין. למעשה אויב זיי האבן נישט קיין מיליטער און די רוסן וועלן זיך דארט דרייען נו ווי עסטו אנקומען? און די גוים וועלן אויסנעמען גראד דעם צארן אויפן איד, און מ'וועט זאגן דער איד איז אלעס שולדיג. און דארט וועט זיין נעבעך א מאסן הריגות, בעט דעם עולם פארטס נישט סאיז א מקום סכנה, סאיז א מקום סכנה טאר מען נישט פארן, כהאב שוין גערעדט דערפון אסאך און מ'האט געקאלט צו דאנקען מיר, זיי האבן אפגעזאגט דעם קארט, כאטשיג זיי האבן שוין אנגעגרייט א קארט פון פריער, און איך וויל בעטן נאכאמאל, כהאב שוין גערעדט פון דעם אויכעט, אז סאיז דא דא די חתונה זאל, פאריגע וואך איז אויך געווען שבת חתונות פון אפריקען אמעריקענס, ממש אויסגעטוהן אין די פראנט, ממש א גרויל צו קוקן געווען. ווייסט, ס'איז ממש א גרויל אז אונזערע קינדער דארפן דאס אנקוקן. אויף דעם האט מען געצאלט פינף זעקס הונדערט טויזנט דאלער אן אפארטמענט, אדער מ'האט געצאלט צוויי טויזנט דאלער רענט, פלאס וואס דער לענדלארד גנב'עט פון סעקשן עיט. ס'איז געווען ממש א גרויל צו קוקן אויף זיי. און אלע קינדער האבן געוויזן, קוק, ווייל זיי זענען נישט געגאנגען אביסל אויסגעשניטן, זיי זענען געגאנגען אויסגעשניטן אזוי ווי כאדמת בני חם. און כ'האב געבעטן אז מ'זאל עס אויפהערן, חזקל רוט, האסט נישט געכאפט גענוג א פראסק אז ס'האט זיך פארברענט א קינד? דו ווארטסט דו זאלסט דיך פארברענען? וואס? דער אייבערשטער זאל דיך אראפנעמען פון די מעפ אזוי ביליגערהייט. א אידיש קינד איז פארברענט געווארן ביי דיר און ס'באדערט דיך נישט? דיין ברודער פירט אן דא די זאל. ס'א שאנדע וואס דא גייט פאר. אזא מין אומגליק נאר וואס ער הייסט רוט גייט איהם עפעס? דער אר סערטען פיפעל וואס האבן. קונה שלימות געווען אז זיי האבן געמעגט מאלעסטן קינדער, מאלעסטן און טוהן וואס זיי האבן געוואלט, אזא נחמיה וועבערמאן, ער האט געקענט רעיפן אלע קינדער, ער האט זיך נישט געקענט גארנישט זאגן, קונה שלימות געווען אז מען קען אים נישט זאגן גארנישט, עס איז אנבעליוועבל. איך זאג דעם עולם, אונז מיר מוזן אנהייבן צו פראטעסטירן קעגן די רבנים, דעטס די אנלי לענגוויטש זיי וועלן אנהייבן צו פארשטיין. ס'איז דא א קראלער ראש ישיבה, א קראלער רב, ער בלאזט זיך די נאז ווי זיין טאטע ביי די זיבעציג האט ער אנגעהויבן, ער האט געמיינט אז דאס איז עבודת השם, ער האט נאך היינט מלמדים וואס ס'איז דא אויף זיי זייער מיעסע אלעגעישאנס, נאר ער לאכט זיך אויס, ער האט נישט קיין פראבלעם, ער לאכט זיך אויס, נאר ווען ס'וועט קומען ער וועט דארפן גיין נאך געלט, און איך וועל בלי נדר אנקאלן. דארטן ווי ער גייט איינשטיין, און איך וועל אויכעט נעמען אפאר בחורים וואס זענען געווארן מאלעסטעט אונז וועמיר גיין פראטעסטירן אזוי ווי האמיר געטון ווען זאליק האט געפארן אויף פלעטבוש, ס'איז אים נישט גוט געשטאנען, ער האט געמוזט טשענדזשען פאליסי, דאס זעלבע גייען מיר איצט טון מיטן קראלער. יעצט איך רעד באלד א גאנצע אריכות וועגן דעם קראקוטשינער, ער האט אזא קראנקייט דער קראקוטשינער אז יעצט גייט ער. בויקאטן דעם טארטיקאווער רב, איך רעד א גאנצע אריכות אלוקים נצב בעדת קל דו האסט פארלוירן די דין תורה גיי נישט רודפן רבנים דער אייבערשטער וועט זאגן לכבודי לא מחיתם לכבוד בשר ודם מחיתם איך האב דאך שוין געשריגן אז דער טארטיקאווער איז א שייגעץ מיט יארן צוריק נישט נאר ביי די דין תורות ביי זיינע אלע הכשרים יעצט האסטו דיך אויפגעוועקט ווייל ער האט דיר וויי געטון דאס איז לכבודי לא מחיתם לכבוד בשר ודם מחיתם און נאך א זאך דו האסט מקבל קנין געווען איך וויל דיך אויסלערן איך לערן איך רעד א גאנצע אריכות באלד פון אלקים ניצב בעדת קל, איך וויל דיך אבער אויסלערנען איין זאך, היינט איז קיין דין תורה נישט קיין דין תורה על פי הלכה, מען דארף נישט קענען דעם חושן משפט, ס'איז אלעס פשרות, ס'איז דא א דין, נאמן עלי שלושה רועי בקר, ווען איינער זאגט איך נעם דריי מענטשן וואס זיי פאשענען שעפעלעך, איך וועל זיי גלייבן, מ'איז מקבל קנין מוז מען עס פאלגן, אזא הלכה איז דא, ביסט דאך פארלאזט לויט ווי אזוי זיין פסק'ענען. די שביעות הסת מיט די אלע טענות וואס איז היינט און וואס איז געווען אין צייט פון די חזל דאס איז היינט נישט דא, מען נישט מחייב קיינעם נישט קיין שביעה נישט קיין שביעות הסת, ס'איז געווען די מהדרין האט געהאט איין שותף ער געהייסן רבי משה לייב וויינבערגער האט ער געטענה'ט ער איז א שותף איך ווייס פֿינף און צוואַנציק פראצענט צו צוואַנציק פראצענט האבן די רבנים קלאר געזאגט פאר די אנדערע שותפים אונז לאמיר ענק נישט שווערן עטס וועט שווערן פאלש מען רעדט דא פון אפאר מיליאן דאלער. היינט איז נישט דא דאס, מען האט נישט קיין מורא צו שווערן, מען קען זאגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען און פארדעם שעלטן זיך, איך זאל אזוי לעבן און זיין, די קינדערלעך זיינע זאלן אזוי לעבן און זיין ווייב, היינט האט מען נישט קיין מורא פאר די אלע זאכן, סא היינט גייט אלעס עניוועי א פשרה, און ווי נעבעך אין געשריגן, נעמטס אפאר גוטע לויערס מיט א אקאונטענטס, און נעמטס אפאר ביזנעס לייט, סא יעצט גייסטו יענעם אונטערברענגען, יעצט לאכט דער עולם פון דיר, יעצט אז דער עולם ווייסט אז דו האסט דיין אייגענע נגיעות. און איך בעט דיך טו עס נישט, ס'איז נישט פאר דיין כבוד, ס'איז נישט פאר באבובער רב'ס כבוד, ר' שלוימעלע, שלוימעלע איז געווען א מענטש וואס ער האט יעדן ליב געהאט, ער האט ליב געהאט יעדן איד, ער האט זיך מיט קיינעם נישט געקריגט, סאו טו עס נישט ווייל דו פארלירסט נאר, דו גייסט אריין אין תהום ווי מער, און יעדן טאג אלץ טיפער און טיפער. און יעצט האב איך געוואלט אויך רעדן וועגן די שילן, רבותי, ס'קומט יום טוב, מען דארף האבן די שילן סעיף, אזוי ווי עט ליעסט וויפיל אין די קעמפס אין די קאנטריס מענטשן זאגן נחום, איט וואס ען עקסעלענט דזשאב! דער עולם האט זיך געוואטשט. מען האט נישט גע. און די מלמדים האבן מורא געהאט צו טוהן זאכן. זיי האבן געזאגט איך טוה נישט, כ'האב מורא. סאו רבותי, טוה א טובה, הייב אן צו פארשטיין, די שילן דארפן זיין סעיף. מען האט מיך אפגעקאלט פון בעלז, פון משמרת הצניעות, אז א גאנץ יאר איז דא אין דעם בילדינג שומרים, נישט נאר ראש השנה יום כיפור. און זיי בשעת'ן דאווענען טוען זיי וואטשן, און דער רב האט געזאגט איך וועל דאווענען פאר ענק. כ'האב געוואלט פרעגן אפשר קענט עטס בעטן דעם רב, אזוי ווי איך האב דאך נישט קיין שול וואו צו דאווענען, אפשר אז איך וועל קומען וואטשן דארט וועל איך זיין פטור פון דאווענען, אפשר קען ער מיך אויכעט אריינשטעלן אין די צוות צו גיין ארום קוקן, איך זוך א שול אויף ראש השנה יום כיפור אויכעט, איך האב דאך נישט וואו צו דאווענען. עטס לאכן א גוט, ס'איז שוין זיבן אדער אכט יאר, איך געדענק שוין אינגאנצן נישט וויאזוי מ'הייבט אן כל נדרי ביינאכט, וואס זאגט מען דארט? מ'זאגט תהילים? ווי מען זאגט עפעס אנדערש. ס'איז אנבעליוועבל, כ'העט געוואלט זייער שטארק איינער זאל רעדן צום בעלזער רב און זאגן הער אויס, ס'איז דא איינער וואס האט עניוועי נישט ווי צו דאווענען, סאו נעמסטו דאך אים נישט צו פון דאווענען, איז זאל ער קומען דא וואטשן. ניין דאס וועט אבער קיינער נישט טון, פארוואס? ווייל כ'האב גערעדט אויפן רב, ווען איך רעד נישט אויפן רב וואלט יענקי פירער נאך היינט געטאטשט בחורים, אזוי איז ער נישט אינדרויסן אבער איך הער אז ער טאטשט נישט, ס'כאפט אים דער קדחת ווען ער דארף זיין זיפער אראפציען צו גיין אין בית כסא. יא ער איז געווארן אנדערש זאגן זיי. וואט איז ער געווארן אנדערש. עניוועי. לאמיר גיין יעצט ווייטער. די שילן דארפן זיין געוואטשט. קיינער זאל נישט לאזן אפן דעם שיר איבערן טאג ס'איז בין הזמנים און בחורים דרייען זיך מ'דא טוט מעשה נבלה דאס אפערט מען ענק מאכן א לאו סוט. די גאווערמענט האט געזאגט אז די זעקס הונדערט מיליאן דאלער וואס מ'האט ארויסגעווארפן די לאו סוט קעגן ישיבה אוניווערסיטי קען מען עס צוריקברענגען כאטשיג ס'פעסט סטעטשו אוו לימיטעישן ווייל זיי טענה'ן ווייל די ישיבה האט עס געלייקנט. ביז צוויי יאר צוריק, און ממילא נישט שייך געווען גארנישט צו טוהן. פונקט ווי עס זאגט מיר יעצט א לויער איך זאל מאכן א לאוסוט אויפן איד און אויפן בלאט און אויף די אלע רבנים, זאג איך אים ס'איז לאנג פעסט סטעטשו אוו לימיטעישאנס, זאגט ער ניין ניין ניין יעצט איז מען ערשט געוואויר געווארן אז וואס דו האסט געזאגט איז געווען אמת, ביז יעצט וואלט עס געווען אז זיי זענען גערעכט, זיי זאגן ביסט מטמא אלע קינדער. די קינדער האבן נישט געוואוסט פון גארנישט, יעצט זעהט מען אז זיי האבן מטמא געווען אלע קינדער, דו ביסט געווען הונדערט פערסענט גערעכט, זאג איך פאר יענעם לאמיך דיר עפעס זאגן, איך האב זיי שוין געמאכט א לאו-סוט, דער אייבישטער גייט זיי שוין באצאלן פאר דעם, זארג דיך נישט. כ'האב מוסר דינא לשמים געווען, כ'האב געזאגט דעם אייבערשטן, די אידישע קינדער זענען דיינע קינדער, און איך פרוביר זיך צו שלאגן פארן כבוד שמים, און דו וועסט נעמען קעיר פון די אלע שקצים. עניוועי, סאו איך וויל זאגן פארן עולם, מען דארף האבן סעיף שילן, מען דארף צושליסן קיינער זאל זיך דרייען אין שול ס'פרעגן וואו די בחורים זאלן לערנען, זאל סאטמאר צושטעלן, זאלן אלע גרויסע קהילות צושטעלן, די וואס האבן תלמוד תורה'ס און זיי האבן ישיבה קטנות און מען לערנט נישט זאלן זיי צושטעלן וואו מען זאל לערנען מיט השגחה. און די מקוואות דארפן זיין צוגעשפארט, דער וויל גיין חצות ביינאכט דער ווערט הייליג אלול, דער האט שוין אפגעזינדיגט מיט שיקסעס א גאנצן זומער יעצט וויל ער שוין תשובה טוהן, נאנאנאנאנאנאנא סטאפ די נאנסענס, ווילסט תשובה טוהן? זאג צו פארן אייבערשטן עס מער נישט טון, די מקווה גייט דיך נישט מטהר זיין, אוודאי א מקווה איז מטהר, נאר נישט דו האלטסט זיך ביים גיין נעקסטעס יאר עניוועי נאכאמאל, צו אינמיטן ווינטער אין פלארידא, נא נא נא נא נוץ נישט אונזערע מקווה'ס פאר דעם, דעטס נאט וואט זיי ווער מעיד פאר. און מען דארף זען אז די וואס זענען נישט אין סיסטעם, אזוי ווי די וואס זענען נישט געהעריג אין ישיבות און אין תלמוד תורה'ס ווייל ס'איז בין הזמנים, די אלע זאלן זיין אנדער קאנטראל. און ס'איז דא אזאלכע קינדער וואס האבן בין הזמנים א גאנצן חודש און די טאטעס האבן א פעקטערי צו א קאמפעני, נעם אריין דיין קינד דארט ארבעטן, ס'דא אסאך טאטעס וואס זיי ווילן עס נישט טון ווייל זיי ווילן נישט זעהן ווי דער טאטע טשעפעט ארום מיט די סעקרעטאר, אבער די וואס האבן נישט פאר דעם קיין מורא, די וואס זיי טשעפען נישט ארום, נעם אריין דיין זון אונטער דיין פארטוך, ער זאל נישט זיצן און לערנען בין הזמנים, ער לערנט. נישט. ער דרייט זיך, וועט אים איינער אנכאפן ביי די ארבעט וועט ער האבן אזא פנים, אזוי ווי נעבעך דער בחור אין ארץ ישראל, וואס ירושלימ'ער רב'ס אן אייניקל האט אים נעבעך גוט אפגעהאקט און מסדר געווען און נאכדעם דערהארגעט אויך. דערהארגעט צו האט גורם געווען זיין מיתה. ער איז נאך אנדער אינוועסטיגעישן, די פאליס האט אים אינוועסטיגעיטעד, ירושלימ'ער רב איז געקומען זיך שלאגן פאר אים האט מען אים ארויסגעלאזט מיט תנאים, ער האט נאך זיינע. הי סטיל העז א לאט טו גאו טרו. צו וועט עפעס ארויסקומען? ניין, קען זיין ליצמאן האט זיך אריינגעמישט און מ'האט עס אלעס פארווישט. זיי האבן דאך גענוג קאנעקשאנס. דאס וואס איך טענה. טאמער טוט מען עפעס פאר אונז'ס א קינד זעמער אויף גרויסע צרות ווייל אונז האבן נישט די קאנעקשאנס וואס זיי האבן. סאו לאמיר אנהייבן צו האבן א סעיף קאמיוניטי. און די עיקר איז יעדער זאל אנהייבן צו רעדן מיט די קינדער. יעדער זאל אנהייבן צו רעדן. יעדער זאל זיי מסביר זיין וואס דאס איז די פרייוועט פארטס אויף די באדי, וואס דאס איז קדושה, וואס דאס הייסט משכב זכר, וואס דאס הייסט הוצאת זרע לבטלה, די אלע זאכן זאל מען רעדן מיט די קינדער.
און איינמאל דו גייסט רעדן די אלע זאכן מיט די קינדער און דאס קינד וועט זיין אימיונד אז קיינער טאר אים נישט טאטשן און איינער וועט אים וועלן טאטשן, הא! דאס קינד וועט אים געבן אין קאפ אריין. שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, איך האב שוין עטליכע מאל צוגעלייגט די וואך, אבער אז מען דארף רעדן מוז מען צולייגן, יעצט קומט נאך א חלק פונעם צוגעלייגעכץ. א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תצא. כ'האב שוין געמאכט א שיעור און איך לייג צו נאך אביסל. דער שיעור וואס איך גיי יעצט זאגן איז דעדיקעיטעד פאר די אלע בחורים און די אלע מיידלעך וואס האבן זיך אביסל אויסגעגליטשט. כ'וויל ענק זאגן אפאר אינטערעסאנטע זאכן וואס וועט ענק געבן אביסל חיזוק. די ערשטע זאך זאלט איר וויסן, ווען ס'איז געווען דעמאלטס די גאנצע האט פאטעיטא, מ'האט גערעדט אז די קינדערלעך ווערן אביוזד און מאלעסטעד און די אלע זאכן, איז געווען די צייטונגען, סי ען ען, מיט די אלע וואס האבן מיך אינטערוויוט האבן געפרעגט, סאו יו סטיל לייק דזשואיש רעלידזשען? וואט די יו טינק אבאוט דזשואיש רעלידזשען? די ערשטע קשיא איז געווען אז דו פילסט דיך אזוי נישט באקוועם און אז מען האט מאלעסטעד אין יעדע מקווה איינע פון צוויי קינדער, און אין חדר איינע פון פינף קינדער און מיידלעך האט מען מאלעסטעט איינע פון צען מיידלעך, סאו וואס געט דיר דזשואיש רעלידזשען? וואס דארפסטו דיר דאס נאך האבן? אזוי האט ער מיך געפרעגט, האב איך אים מסביר געווען זייער פשוט, אז די אידישע רעלידזשען, אונז האבן א תורה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן פון בארג סיני, ס'האט אין זיך אלע זאכן, וואס ס'קען נאר זיין א נוצן פאר מענטשהייט אויף די וועלט, ס'האט אין זיך דביקות השם, ס'געט דיר א א ריזן טו ליוו, ס'געט דיר א ליכטיגקייט וויאזוי דו זאלסט לעבן דיין לעבן, די תורה איז דאך אלעס, ס'פעלט דאך דארטן גארנישט, נאכדעם האט עס אלע סייענטיפיק זאכן און אלע מעדיקל זאכן, אלעס וואס דו ווילסט הערן און געדענקען איז אין די תורה, דו דארפסט עס נאר וויסן אבוויעסלי וויאזוי אויסצולערנען, אבער די תורה באגלייט דאך אונז שוין אינעם גלות באלד זעקס טויזנט יאר און אזאלעכע חשכות'דיגע גלות'ן, ס'לאזט זיך דאך נישט זאגן, אלץ איז געווען די תורה וואס דאס האט אונז געגעבן דעם ליכטיגקייט. על כל פנים, די ערשטע זאך. וואס יעדער מענטש האט ליב, טאמער האט ער געהאט עפעס א מיספארטשען, עפעס איז נישט געלונגען, זוכט ער קודם וועם צו בלעימען. די ערשטע זאך, טאמער א קינד איז נישט געלונגען דער חינוך, בלעימט ער גראד דעם טאטן. ער איז אהיים געקומען, ער האט געזאגט דעם טאטן אז דער רבי פאטשט אים, דער טאטע האט אים געגעבן א פראסק. יעצט, איך בין נישט דא צו דזשאסטיפייען אז דיין טאטע האט גוט געטון, איך האלט ער האט נישט גוט געטון, אבער נעווערדעלעס, טאמער בלייבסטו ביים בלעימען, האסטו א סיריעס פראבלעם, ווייל דיין לעבן גייט זיין מעסד אפ. און אין א צייט וואס דו קענסט דיך אויפהייבן פון דיינע גרויסע דורכפעלער און מיט דיינע גרויסע נסיונות וואס דו האסט מיטגעמאכט און דו האסט נישט מצליח געווען אז דו זאלסט באקעמפן די נסיונות, איז פון דעם קענסטו דיך אזוי שיין אויספאלישן און דו פארשטייסט יעצט די וועלט בעסער און דו קענסט ווערן ווי מען זאגט א. געהעריגער, זייער סאפיסטיקעיטעד, א בחור צו א יונגערמאן, און דו זאלסט קענען ווייטער איבערגעבן פאר דיינע קינדער די אלע ראנגס וואס דיינע טאטעס און דיינע רעבעס האבן מיט דיר געטון, און דו זאלסט זיין א פערפעקט ראול מאדעל צו ווייזן וואס חינוך איז, און די זעלבע מיט אנדערע, בלעימט מען דעם טאטן. נאכדעם בלעימט מען דעם רעבען, דער רבי האט נישט פארשטאנען, דער רבי האט מיך ארויסגעווארפן, יא האט ער מיך ארויסגעווארפן, איך קען דראפאוטס וואס האבן אזוי מצליח געווען, זיי פאקען אונז אלע איין, סא אונז קען מיר גוט דרייען מיטן גראבען פינגער, אונז קען מיר א רבי חיים, יענער קען דאס נישט, אבער יענער ווייסט איין זאך, ווייל ער קען נישט, ווייסט ער ער מוז דאווענען מער ערליך, ער מוז זיך אויפפירן מער ערליך, ער וואלט נישט געוואלט זיינע קינדער זאלן האבן אזא דורכפאל ווי ער, סא היז פוטינג אין די עפערט, באמת האט אמעריקע געטון א מורא'דיגן חורבן. זיי האבן אלעס גענומען אויף זיך, זיי געבן אונז סקולינג, אפילו די קינדער ביז צוויי יאר וואס אונז וויל מיר זיי עפעס אויסלערנען קען מען שוין היינט נישט, שוין געט מען שוין פאר זיי אויך די פרי קעי, און דאס איז א געוואלדיגע זאך, מ'האבן מיר נישט אריינגעלייגט קיין כוחות אין חינוך, און מ'האבן אפגעהארגעט דעם דור, יעצט די דור שרייט אז זיי זענען געווען אביוזד, און זיי האבן טאקע א גוטן ריזען פארוואס זיי זאלן נישט גיין ווייטער, אבער איף דעי קען אווערקאם דעט ריזען קענען זיי זיין אזאלעכע סוקסעספול פיפעל דעט איטס אנבעליוועבל. מעסיס איז געגאנגען זיבן מאל בענקראפט בעפאר ער האט מצליח געווען. ער האט נישט אויפגעגעבן. איטס נאט סאמטינג דעט יו גיוו אפ, יו העוו א דיזייער אין לייף, א גאול אין לייף, טו עטשיוו סאמטינג, דאונט עווער גיוו אפ, ווייל ווייל דו האסט געהאט אזאלכע גרויסע דורכפעלער איז א סימן אז דו ביסט געבוירן פאר א גרויסע זאך. דאס איז וואס איך וויל רעדן היינט. זייער א וויכטיגן שמועס, ס'קומט יעצט פאר ראש השנה, ס'קומט פאר די הייליגע טעג, ס'קומט עס חדשות, ראש השנה איז בבחינת חידוש העולם, חידוש פון די בריאה, באנייען, מען באנייט יעדנ'ס נשמה, וואלט איך זייער שטארק געוואלט אז יעדער בחור און יעדעס מיידל זאל זאגן סטאפ, ס'איז געגאנגען ביז דאהער איט עינט גאוינג פורדער, כ'האב טאקע אויסצורעדן אויף מיין טאטן, מיין מאמע, מיין רעבן, מיין חבר, מיין דעם, מיין יענעם, עט די ענד אוו די דעי איך וויל נישט בלייבן ביי דעם, איך וויל בלייבן אז איך בין א סוקסעספול מענטש, סוקסעספול אין אלעם. סוקסעספול אין א שידוך, סוקסעספול אין אויפברענגען שיינע דורות, און איך וויל אויך ווייזן אז דאס וואס מען האט מיך מאלעסטעט און דאס וואס מען האט מיך מיסטריטעד גייט מיר נישט צונעמען מיין גאנץ לעבן. ביי אלע מיינע דרשות זאג איך אייביג פאר די בחורים צו פאר די מיידלעך וואס זענען געווארן מאלעסטעט זאג איך אזוי, קוק אהער, וואט יור דואינג איז, דו נעמסט דער מאלעסטער האט דיך מאלעסטעט פינף יאר צוריק, צען יאר צוריק, וואטעווער איט, יו נאו, ווענעווער איט העפענס, גייסטו יעצט,

לאמיר אנהייבן א ניי יאר, פארגעס וואס ס'איז געווען, איך ווייס ס'איז זייער שווער, איי דאנט בלעים עניבאדי, באט טו סטעי לייק דיס איטס נאט גאנע געט יו עני פלעיס, יעצט איז דא וואס זיי בלעימען עס פאר אויפן אידישקייט, די אידישקייט איז נישט קיין פראבלעם ווייל והא ראיה ס'איז באלד זעקס טויזענט יאר וואס אונז האמיר די תורה, אונז האמיר נאך געהאט פאר קבלת התורה האמיר געהאט די תורה, די אבות האבן שוין מקיים געווען עירוב תבשילין נאך פארדעם, און ס'האט אונז געגעבן א וועי אוו לייף. ס'האט אונז געגעבן, די אידן זענען די גרעסטע היסטאריען נעישן וואס איז דא, אונז גיימער צוריק אין היסטערי ממש פון בריאת העולם, אונז האבן די בעסטע היסטערי, די גרעסטע היסטערי, מ'האמער אסאך שווארץ היסטערי וואס מ'האט אונז נעבעך געהארגעט און געבלוטיגט, אבער דאס איז געווען ווייל דער אייבישטער האט אונז געשיקט אין גלות, אדער ומפני חטאינו ווייל מ'האמער געזינדיגט, אדער ווי דער הייליגער ריזשינער האט געזאגט, דאס איז בירורים, ווייל ומפני חטאינו גלינו מארצינו, דו האסט אונז שוין געשיקט פאר אונז האמיר געזינדיגט, פאר די בריאה האט שוין דער אייבערשטער געהאט דעם מאסטער פלאן אז אונז עמיר זיין די בנים למקום, און אונז עמיר דארפן פארשפרייטן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, און דאס קומט מיט א פרייז, ווייל דער בעל דבר זיצט נישט רואיג, סאו וואטעווער די סטארי מעי בי. צו ס'איז דעם וועג צו ס'איז יענע וועג, צו ס'איז ווייל מ'האב מיר געזינדיגט צו איידער מ'האב מיר נאך געזינדיגט, אונז זעמיר די טשאוזן פיפל וואס דער אייבערשטער האט אונז געמאכט אז אונז זאמיר גיין מפרסם זיין זיין נאמען. און די גאנצע שפיל פון די זעקס טויזנט יאר דאס איז נאר א פארשפיל אויף וואס ס'גייט זיין נאכדעם ווען משיח העט קומען ווען ס'העט זיין אן עווערלעסטינג ס'העט די וועלט העט שטיין אויף אייביג און מ'העט לעבן אייביג און מ'העט נאר נהנה זיין מזיו השכינה מ'העט נאר רעדן פון געטליכקייט ס'עט נישט זיין קיין סיטרא אחרא, דער אייבערשטער העט שעכטן דעם מלאך המוות, ער העט שעכטן דעם שטן, דער מלאך המוות און דער שטן איז דאך דער זעלבער, ס'עט זיין א וועלט פון ומלאה הארץ דעה את השם, די גאנצע וועלט וועט וויסן פונעם אייבערשטן, אבער ס'עט זיין כמים לים מכסים, אויבן זעט דאס וואסער אויס גראד, אונטן איז דא פלעצער ווי ער גייט אראפ דריי טויזנט און זעקס טויזנט און אפילו צען טויזנט פיס, דאס הייסט כמים לים מכסים. יעדער איינער העט באקומען לויט וויפיל ער האט אריינגעלייגט אינעם זמן הגלות, לויט אזא הארה דקדושה העט ער באקומען, דאס הייסט ומלאה הארץ דעה את השם, יעדער העט טאקע זיין פיל מיט דעת פונעם אייבערשטן, אבער ס'עט זיין כמים לים מכסים, עס איז דא מענטשן וואס האבן זיך געפלאגט אויף תורה און אויף קדושה און אויף טהרה האבן פארשטיין אסאך טיפער, די וואס האבן זיך נישט אזוי געפלאגט זיי האבן אויך פארשטיין אבער נישט אזוי טיף, על כל פנים. דאס איז נאר די הכנה צו ביאת המשיח, במילא דארף מען וויסן אזוי, אויב דו'סט דא פלאנקען די סיסטעם, אויב דו'סט דא פעלן, דו'סט נישט פראדוצירן וואס דו דארפסט, וואס דער אייבערשטער וויל פון דיר, איז דא אז דער זוהר זאגט מען קומט צוריק נאכאמאל ביז דער אייבערשטער באקומט ארויס וואס ער וויל פון, און אויב לאמיר זאגן מען האט געטרייט פיר מאל און ס'איז נישט געלונגען, זאגט דער זוהר הקדוש דער גייט פארפאלן. ס'דא צוויי דעות אין זוהר, אבער על כל פנים לאמיר אננעמען די דעה. נו, איז לאמיך דיר מסביר זיין, דער מנוול וואס האט דיך מאלעסטעט, וואס האט אריינגעשטופט אין דיר זיין ערווה, אבער האט זיך געשפילט מיט דיין אות ברית קודש, האט דיך נעבעך אזוי דערהארגעט, אז קודם עסטו אדער מוזן צוריקקומען צו גלגולים, און. ער האט דיך נאך מער דערהארגעט, וואס אז טאמער דו'סט נישט מתקן זיין אלעס ביסטו פארפאלן אויף אייביג, דו ביסט פארפאלן ביז, נישט נאר יעצט ביז משיח קומט, ביסט פארפאלן ביז די וועלט וועט שטיין, דאס איז, אונז האמיר נישט קיין מושג אין דעם וויפיל יארן דער אייבישטער העט האלטן די וועלט, ס'איז דא אין די קבלה ספרים איז דא, מען רעדט דא פון באלד יעדע שמיטה איז זיבן טויזנט יאר, און נאכדעם וועט עס זיין נאך אויף א העכערע מדריגה. סאו יור רילי לוזינג אוט עווריטינג ענד עניטינג וואס די תורה זאגט אונז צו גוטס, און וואס יעדער איד האפט אז דער אמת'ער תכלית איז אז מען זאל דינען דעם אייבערשטן און נהנה זיין מזיו השכינה. סאו מיט דעם וואס דו'סט בלעימען, אזוי ווי דער צייטונג שרייבער און דער טעלעוויזשען מען פרעגט, אין דזשואיש רעלידזשען, יו סטיל בעליוו אין איט? זאג איך ליסן, דזשואיש רעלידזשען דידנט טשעינדזש, ווי האב היסטערי אוו טאוזענדס. אוו יערס דער אז ס'איז דא אפאר קרוקס און אפאר שקצים רבנים וואס האבן אנגעטון דעם בעל שם הקדוש'ס מלבוש און זיי רופן זיך רעבעס און זיי רעדן איין דעם עולם זיי פליען אין הימל און זיי האבן ליב צו טון זנות און זיי זענען בעלי תאוות פונקט ווי יעדער און די חברה האבן נעבעך אראפגעפירט דעם אייבערשטן מיט זיין תורה און משה רבינו'ס נבואה און אזוי ווייטער אבער דאס טשעינדזשט נישט דזשואיש רעלידזשען כ'האב אים געזאגט קוק אהער דו ביסט א קעטליק יא די פריסטס האבן אפגעארבעט דעם זעלבן חורבן ביי ענק, אוועק געגאנגען פון קעטאליסיזם, זאג איך נאו איטס די סעים עקספלענעישן דעט יו העוו, א פיו פריסטס, א פיו לאוזי פריסטס, האבן אנגעמאכט א ווערי בעד נעים, און דאס וויל איך זאגן יעצט פאר די בחורים, פון קאמפלעינען עטס עטס נישט אנקומען אין ערגעץ, לאמיר זיך צאמנעמען די כוחות, איך זאג אייביג, איך וואלט גענומען. מיט די אלע בחורים, איך האב זיי ממש, עס טוט מיך זייער וויי די הארץ פאר זיי. איך וואלט גענומען אזוי ווי מען האט געמאכט א משונה'דיגע גרויסע אסיפה קעגן די אינטערנעט מיט די אייפאונס, אייפאונס נישט, מען האט נאר געמאכט קעגן אינטערנעט, מען דארף יעצט ווען מאכן נאך א דריי מיליאן דאלער אסיפה אויף די אייפאונס ווייל ס'וועט אזויפיל העלפן פונקט ווי יענץ האט געהאלפן באט עניוועי. למעשה מען דארף אנהייבן צו צאמנעמען די בחורים און זיי אנהייבן אויפצוקלערן, יו אר נאט דזשאנק, יו אר נאט ראביש, אנפארטשענעטלי האט מען זיך מיט דיר ארומגעפאטשקעט און ארומגעשפילט ווען מען טאר נישט, ווען מען טאר נישט, און די עידזש וואס מען טאר נישט און וויאזוי מען טאר נישט, מען האט נישט געשפילט בעסקעטבאל מיט דיר, אנפארטשענעטלי, באט יו אר נאט ראביש, יו אר נאט. דזשאנק, ס'איז געווען מענטשן וואס זענען געווען ערנסטע קריפלס. ס'איז געווען אין לעיקוואוד א איד א גרויסער תלמיד חכם, ער איז געווען א קריפל מיט א ווילטשעיר און ער האט געפירט א ריזיגע ביזנעס. איך האב אמאל געהאנדלט מיט אים מיט גאר גרויס געלט. ער האט געפירט א קעמערע ביזנעס, פילם, און הי וואז קריפלד, הי וואז פערעלייזד. אונז האבן מיר געהאט א פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס ביי ווארלד וואר טו, טיעדאר רוזעוועלט, ער איז געווען א קריפל אין א ווילטשעיר און ער האט געפירט די גאנצע וועלט מלחמה. ער האט געטון פאר אידן שלעכטס אבער נעווערדעלעס. די איבריגע זאכן האט ער געפירט גאנץ גוט. טעדי רוזעוועלט האט געזאגט א דרשה אז איצט קען מען פראדעצירן אזויפיל און אזויפיל עראפלאנען א חודש, דערווייל האט מען פראדעצירט צען מאל אזויפיל. מען האט גענומען די גרויסע ביר קאמפעני, הייניקען ביר, מילער, מען האט אלע, זיי האבן דאך קענס, זיי האבן דאך געמאכט די אלע מעטאל ווארק, האט מען גענומען, מען האט זיי געגעבן וויפיל סחורה זיי האבן געוואלט, און זיי האבן פאבריצירט בולעטס. אמעריקע איז געווארן א וואר קאנטרי אין לעס דען א יער. רבותי, עווריטינג איז פאסיבל. קענטס ארויס קריכן פון ענקער צמצום ווי מ'האט ענק אריינגעשטעלט, און לאזטס נישט אז דעי חברה זאלן ענק האנטן פאר די רעסט אוו יור לייף, זיי וועלן דיך האנטן באט יו קען עט ליעסט שאו דעם לוק מיי סוקסעס איז מער סוקסעספול פון די אלע חזירים, משה עפשטיין האט אפגע'חזר'ט א האלבן בית מדרש, יחיאל ברוינער האט אפגעהארגעט א האלבן בית מדרש, ווי סוקסעספול זענען זיי? נאטינג, זיי האבן גארנישט וואט טו שאו פאר, און עטס קענטס ענק אהערשטעלן עטס זענטס נאך יונג, עטס האטס איין זאך וואס די חזירים האבן שוין, יור סטיל יונג, ענד ביקאוז יור יונג קענט עטס נאך עקאמפלישן אלעס וואס עטס ווילטס, טראסט מי. מען דארף צאמנעמען אזא אסיפה און מאכן פאר דעי בחורים, מען דארף מאכן א שבתון פאר דעי בחורים, און מען דארף זיי מסביר זיין אז זיי זענען נישט דזשאנק, גאד דאז נאט מעיק דזשאנק. דער אייבערשטער מאכט נישט קיין דזשאנק, דאס וואס ער מאכט, מיט דעם דארפסטו אים קענען דינען, אויב ער האט דיך געשטעלט אין אזא מצב ווי דו ביסט, אויף דעם איז געזאגט ובקשתם ענק וועלן זוכן, משם פון דארט את ה' אלקיך ומצאתו העסט אים טרעפן כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, זאגט דער תניא, און משם דייקא.

איז מסביר דער בעל התניא, ס'איז דא צוויי מיני צושפייזן, ס'איז דא זיסע מיט זויערע, למשל איינער עסט פלייש עסט ער צו אדער קאמפאוט וואס דאס איז זיס אדער כריין, איינער עסט פיש, איז דא מענטשן וואס עסן צו א זיסן א זאך, כרעיאנעיז, און אנדערע עסן צו א זויערן זאך. זיי לייגן ארויף הארס רעדיש, יעדער איינער האט ליב לויט זיין גיסטע, איז דאס זאגט אונז דער תניא, דער אייבישטער זאגט, יצחק אבינו בעט זיך ביי עשיו, מאך מיר צוויי מיני שפייז, וואס מיינט דאס, איז ער מסביר קלאר, ס'איז דא אידן וואס האבן אין זייער לעבן נישט געזינדיגט, דאס איז די זיסע אידן, זיי האבן אלץ געלעבט מיטן אייבישטן, און דאס. הייסן די זיסע שפייז. נאכדעם איז דא ביטערע שפייז, אידן וואס האבן געזינדיגט, און זיי האבן אסאך געזינדיגט, און שווערע חטאים געזינדיגט, אבער למעשה ווען זיי דרייען זיך צוריק זענען זיי אנגענומען און חשוב ביים אייבערשטן, פונקט די זעלבע ווי דער מענטש וואס האט קיינמאל נישט געזינדיגט. און דאס דארף מען פארשטיין. ביסט טאקע אראפגעפאלן, ביסט אנגעקומען צו זייער א. זייער א נידריגן פלאץ, מ'האט געטון מיט דיר כל דבר אסור, און דו האסט שוין אפשר געטון מיט אנדערע אויכעט, אבער מ'דארף זיך צוזאמנעמען, און איינער זאל געבן חיזוק פארן צווייטן, און נישט לאזן די גאנצע לעבן זאל זיין א וועיסט אוו טיים. ס'דא אזויפיל קענסער סערווייווערס וואס קומען ארויס און זענען גליקליך, ס'דא אזויפיל אנדערע סערווייווערס פון מעדיקל פראבלעמס וואס זענען זייער גליקליך, ס'איז דא זייער אסאך וואס זענען סורווייווערס פון סעקשועל אביוז, און זיי קומען ארויס און זענען זייער גליקליך אבי זיי זענען יעצט אקעי, זענען נישט הונדערט פראצענט אקעי באט דעי קען ליוו א נארמאל לייף. אין שפיטאל איינער איז אריין מ'האט אים געמוזט אראפנעמען די פיס ווייל ער האט צוקער, ער זאגט נישט אז די צוקער איז די פראבלעם, ער זאגט נישט אז ער איז די פראבלעם, זיין באדי האט באקומען צוקער, וואס קען ער טון? הי דאזענט בלעים איט אן עניבאדי.

נו, א לאט אוו פיפל טרייעד איט אוט ענד דעי דיד איט ענד דעיר ווערי סוקסעספול, נאך מער, זייער אסאך זענען געווארן, אזאלכע וואס לערנען היינט אנדערע, קומטס מיט אויף אונזער שיף, דאונט געט אפסעט ענד גיוו אפ, און דאס וואלט מען געדארפט טון, די אלע גרויסע רעדנערס וואלט מען געדינגען מיליאנען דאלער. יור וועיסטינג יור טיים, זיי זאגן שוין אליין אז ס'איז געווען א דורכפאל, זיי זאגן אליינס אז מיט די אייפאונס קען מען נישט אויסקומען, יעדער האט עס, און חוץ פון דעם זענען זיי גרויסע בהמה'ס געווען, ווייל ווער ס'געדענקט מיינע דרשות דעמאלטס האב איך געשריגן יעדער בחור דארף האבן א סעלפאון טאמער מ'אטאקירט אים, כ'האב זיי דערציילט אז אין טשיינע האט מען אטאקירט אין עפעס אזא סאבורב אין א רורעל עריע האט מען אטאקירט פרויען מיט מיידלעך, ביז די גאווערמענט האט יעדן געגעבן סעלפאונס, זיי האבן ארויסגעגעבן א מיליאן סעלפאונס. און זיי זאגן ס'האט זיך אויפגעהערט. איך האב ענק דערציילט מעשות אין ארץ ישראל. א מיידל איז געפארן, זי האט געטעקסט אז מ'וויל זי רעיפן, און דער טאטע איז גראד געקומען צו לויפן. ס'איז די בעסטע זאך וואס איז דא. נאר ווייל שרייבער, מ'האט אים אנגעדרייט, האט ער באקומען א א יצר הרע אז ער זאל אונטערברענגען דאס. דער איז נאו וועי יור גאנא ברענג דיס. דו קענסט דאס נישט אונטערברענגען, דו קענסט דיך אונטערברענגען זיבן מאל פאר דו'סט דאס אונטערברענגען, זאגט מען יעצט אז שרייבער האט געעפנט א ריזיגן טוי סטאר צוויי שטאק הויעך אריינגעלייגט אפאר מיליאן דאלער, די עלטערן וויינען, די קינדער זעען עס, דער אנדערע קינד האט עס, מוז מען עס האבן, פארגעס נישט דו ביסט נישט קיין גוי, דו מוזט באצאלן רענט פון צוויי טויזנט דאלער פלאס פופצן הונדערט וואס דער לענדלארד גנב'עט פון סעקשן עיט, פארגעס נישט דו מוזט האבן א בעיבי יעדעס יאר. און פארגעס נישט ווען דאס קינד ווערט גרויס מוזטו האבן געלט פאר שכר לימוד, דער גוי ברויכט דאס נישט האבן, דער גוי האט א דאגי מיט א טשיילד און ער ברויכט נישט האבן קיין שכר לימוד, די פאבליק סקול און היי סקול איז פאר פרי. סאו איך וואלט אים געגעבן אן איידיע, ער זאל גיין עפענען דעם זעלבן גרויסן טייערן סטאר, גיי עפן ערגעץ אין א רייכע געגנט אין ניו דזשערסי און זויג אויס פון די גוים דאס געלט, נישט פון די אידן, אה יעצט איז נישט דא קיין רבנים, יעדער האט געכאפט א. א א שטומעניש און קיינער רעדט גארנישט פאר וואס זאל און מיט עשירים שלאגט זיך קיינער אז זיי ווייסן מארגן דארף מען האבן א טשעק פון אים ס'איז אזא דיסגרעיס די גאנצע קאמיוניטי יעצט איך בין מסכים עטס געט גארנישט און אונז ברויך מען פרעגן גארנישט אבער ווי קומט עטס ענק אריינצולייגן אין די אלע זאכן עטס עטס וועד שמירת הצניעות עטס עקסטארט געלט פון מענטשן מען פראשט ווער ס'קומט פאראויס וואו נעמט עטס א מיינונג אז מען טאר נישט קומען פאראויס ווער זענט איר טרערטליגער יעצט ס'איז דא אסאך וואס קאלן אפ. גרויסע מחנכים מענטשן צו מיר, די וואס האבן נישט קיין מורא צו רעדן צו מיר, און זיי זאגן מיר רב נחום דו האלטסט אין איין זאגן רבנים דארפן טון רבנים, ס'איז נישט דא קיין רבנים, אז דו וועסט נישט טון וועט נישט געטון ווערן, זאג איך אים ביסט א ליגנער איך האב קיינמאל נישט געזאגט רבנים זאלן טון, איך זאג זיי זענען א נואף און וואטש דיך פאר זיי, איך האלט אויכעט אז נאר די פאר מענטשן דארפן טון. אבער ווייל איך האב א האטליין און איך טוה און ס'גייט סוקסעספולי ברוך השם, קענסט דאך נישט אלעס ארויפלייגן אויף מיר, איך זאל מאכן שבתון'ס, איך זאל דאס טון, איך זאל יענץ טון, האסט איידיעס, דו איט יורסעלף, דארפסט האבן געלט, איך וועל דיר צושטעלן, איך האב מענטשן וואס זאלן ספאנסערן די אלע זאכן. דינגע דער סמך מם האט זיינע שלוחים, די אלע גרויסע עשירים וואס זיי געבן געלט פאר זנות, און מ'זאל אלע פעדאפיילס לאזן אין די גאס, אביסל. און נאך דא פאר אונז אויכעט אפאר טאלער, אונז האמער, אונז קען מען רעיזן אפאר טאלער, דו ווילסט, מאך אן ארגענעזעישן און טו, אדער מאך עס אן אן ארגענעזעישן, מאך א שיינעם שבתון ס'זאל זיין לשם ולתפארת, אז דו'עסט מאכן וועל איך זיכער מערטשעם קומען רעדן, און ווען נישט קען איך רעדן אויפן האטליין. סאו ס'איז אנבעליוועבל ווי יעדער דרייט זיך שוין יעצט ארויס, יעדער זעהט שוין דעם חרבן. ס'איז דא א רב וואס ער קאלט מיך אפ און ער זאגט מיר אזוי, נחום, אונז עמער אלעס טוהן אונטערברענגען כלל ישראל, ווי דאונט קעיר, אונז קען מיר נישט לאזן אז דו זאלסט זיין גערעכט, ווייל דו האסט מגלה געווען אסאך שמוץ פון אונז, און דו האסט אונז אראפגעברענגט, אונז קעיר מיר נישט אז כלל ישראל וועט אונטערגיין, מ'וועט דיך אונטערברענגען דיין, מ'וועט וועלן אונטערברענגען דיין האטליין, מ'וועט אלעס טוהן, נאר דו קענסט נישט בלייבן גערעכט. זאגט ער הגם איך זעה ס'איז אמת וואס דו זאגסט, נאר ס'איז אזא מין ווען מ'זאגט היטן בעלאו דע בעלט, עט אזאנס האבן מיר זיך אונז נישט פארגעשטעלט, און כלל ישראל איז מורא'דיג אפסעט, ס'הייסט ס'דא אזאלעכע משוגענע מוחות, ער וועט אונטערברענגען כלל ישראל, ער ווייסט אבער נישט, נצח ישראל לא ישקר, דער אייבישטער איז מיט כלל ישראל. סאו בחורים, שטארקטס ענק, עטס זענטס די בעסטע דאקטוירים! עטס ווייסט פון ענק אז איינער ווערט א סייקאלעדזשיסט אדער א סייקייטריסט פארשטייט ער פונקטליך די קראנקהייט און טוגעדער עט עטס קענען עס מאכן איך האב ענק געזאגט אמאל איז געווען א מענטש ער איז אריין געפאלן אין אזא זומפ און ס'איז געווען אזאלעכע זייער נאסע ערד מ'האט זיך געטראנקען ווי מער מ'האט געוואלט ארויס גיין האט מען זיך מער דערטראנקען און יעדער איז געשטאנען אויבן און געזאגט טו אזוי טו אזוי טו אזוי סוף איז געקומען איינער איז אריין געשפרינגען און ער האט אים געזאגט קום אונז עמער אינאיינעם עס פארבירן זאגט ער דו טיפש ווי דו ביסט, דו זעסט אז איך קען נישט ארויסקומען, גייסט און דו שפרינגסט אריין, זאגט ער לאמיך דיר זאגן, ווילאנג דו ביסט דא אונטן און איך בין אויבן אין דער פריי, וועל איך דיר קיינמאל נישט קענען געבן א גוטע עצה, אז איך וועל זיין לעבן דיר און מ'וועט זיין אין דעם זעלבן באוט, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, דו און מיר אינאיינעם וויל בי עיבל טו געט איט, און אזוי איז געווען, טוגעדער דעי ווער עיבל טו דו איט. קינדערלעך טייערע, וואטעווער העפענד העפענד, האב אלע מלמדים וואס האבן דיך געטשעפעט אין דר'ערד, האב די גאנצע תלמוד תורות און ישיבות אין דער ערד, האב די אלע רעבעס אין דער ערד, זיי האבן קיינמאל נישט געמיינט דיין גוטס. טו איין זאך, יור אן יור און, ענד טריי טו בי סוקסעספול אן יור און. עט די ענד אוו די דעי עסטו זיין א סעלף מעיד מען, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, טראסט מיר. יעצט עמער גיין ווייטער. ס'איז דא איינער האט מיר אריין געשיקט אז שולזאן האט א בריוו פון הילל וויינבערגער די מילך קעסטלער רב. וואכן צוריק האט ער געשריבן אז ער אסר'ט מ'טאר נישט הערן קול מבשר. זעהט אויס אז מ'האט אים נישט געגעבן א טשעק. די וואך שרייבט ער א בריוו אז ס'איז שוין בעסער מ'זאל הערן קול מבשר ווי איידערש מ'זאל ליינען דעם שפאקטיוו און אויסהערן דעם טשיילד עדוואקעט'ס ניבול פה. יעצט, ס'קען זיין אז הילל ווייסט נישט וואס ער טוט. ער געדענקט נישט אז א וואך צוריק האט ער אזוי געטון און א וואך צוריק אזוי. ס'איז אסאך רבנים וואס זיי קריגן אלצהיימער'ס יונגערהייט און מ'כאפט נישט. און מ'מיינט אז ער האט געהערט א כרוז פון הימל אזוי און מארגן א כרוז פון הימל פארקערט. פרעגט מען נישט קיין קשיא. אט דא איז נישט די קעיס די זעלבע, דא איז די קעיס אז קען זיין אז ער איז אזא רשע, דא באקומט ער געלט אזוי, דא האט ער נישט באקומען האט ער אזוי געשריבן און אזוי, און סקען זיין אז שלזון איז דא די רשע ווייל דער שלזון אליינס איז דאך זייער ברוגז, ער נעמט זיך דאך אן פאר דעם קרעטשינער מותחה דבר, איז במילא ווער סהאלט אנדערש איז וויל ער אים באגראבן, האט ער געמאכט כאילו מהאט געשריבן א בריוו, דאס טויג ער זיך, זיך אלץ פילן מיט ליגנט זיין גאנצער בלאג, האט ער געמאכט כאילו אז. הילל האט געשריבן דעם בריוו און ממילא באליידיגט ער דעם עדוועקעט וועגן פראטעקטן קינדער וואס דאס מיינט ער מיך מיט דעם. פיין איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם איך וויל אבער רעגירן אויף ביידע זאכן. טאמער שאולזון האט עס געטוהן אליינס דעמאלטס הער אויס ער איז דאך א רשע מרושע בכלל ער מישט זיך אריין אין.

זאגן דער באלעבאס, איינער פון די בעלי בתים פארן גוי, ליסען פעק די ראביי אפ פול א פול קאר לאוד אוו מיט ענד לעט הים געט אוט אוו היר, ער קען נישט אריין קומען אין בית השחיטה, א לאו לייף, מיר האט דערציילט א שוחט אז ער האט אים געלאזט שעכטן אן א קבלה, ער האט געקענט די הלכות אבער מען מיז דאך האבן קבלה, און און דער גאלאנטער חזר איז אויך געווען דעמאלטס א שותף און האט אויך געלאזט אן א קבלה שעכטן, מיר האט עס א שוחט פארציילט איך האב געשאכטן אן קבלה, עניוועי. געווען א איד ר' ווייסמאנדל וואס ער האט געפירט די מקווה אין נייטרא, ער האט מיך אמאל אראפגערופן און איך האב געוויזן אז אויפן צינור איז מקבל געהעריג וואסער, ס'איז אזוי פסול וואס פסול קען זיין, אן א היתר, און נאכדעם איז געווען אזוי, ס'איז געווען דארט א באר השקה, נאר הילל האט אריין געלייגט רעגן וואסער אין די מקווה, מילא האט ער דאך נישט געברויכט אנקומען צו די השקה, האט אבער נישט פארשטאפט דעם נקב השקה, איז ווען א פרוי האט זיך געטובל'ט, ס'האט זיך ארויפגעהויבן די וואסער איז עס אריין גערינען אינעם ליידיגן באר. אין באר איז געווען פינף זעקס אינטשעס וואסער, און יעדעס מאל איז געווען זחילה און ס'איז געווען זחילה ניכרת, האט מען געהאט א שטיקל היתר אז ס'איז געווען למעלה ממ' סאה, און למעלה ממ' סאה איז א מחלוקת די מחבר און די רמ"א צו מ'מעג סותם זיין מיט א דבר המקבל טומאה, אבער אויף זחילה איז די אחרונים זאגן אז אפילו דער מחבר וואס ער האלט אז סתימה בדבר המקבל טומאה איז מעג מען ווייל ס'דא א שיעור מקווה, ביי זחילה איז דא אסאך אחרונים וואס זיי האלטן אז ס'איז הארבער. און זחילה איז א פסול דאורייתא. עניוועי, איז דא געווארן נאכדעם א מלחמה ווייל דער ווייסמאנדל האט נאך געהאט די שליסל ווייל זיין ווייב איז געווען פרייטאג צונאכטס די מקווה אידענע און ער האט מיך אריינגעלאזט שלא ברשות דעם גראבן חזיר דעם פיפל הילל האט ער געטענה'ט איך בין אריינגעקומען שלא ברשות אזוי ווי ביי די fbi אויב זיי נעמען צו פון איינעם עפעס א זאך און ס'איז געווען אן א ווארענט איז דעמאלטס לאזט מען אים לויפן איר פארשטייט וואס דא טוט זיך. בקיצור ער א רשע איז ער דאך ער האט נישט וואס צו טון איבערן טאג האט ער אזוי יורד לחייו געווען פאר דעם ווייסמאנדל אז ווייסמאנדל האט מיך אפגעקאלט אז ער נעמט מיר צו די נשמה איך וועל קריגן א הארץ אטאק פון אים און אזוי געווען ער געהאלטן אינמיטן א שיעור ער געקריגן א הארץ אטאק און ער איז געשטארבן. הילל איז א רוצח! הילל האט אונז געגעבן נבילות און טרייפות. הילל איז ארגער ווי משה פינקל, ווען מען האט געכאפט משה פינקל האט ער מודה געווען, הילל'ן האסטו געקענט כאפן און ער האט זיך אויסגעלאכט. וואס איז דער חילוק צווישן דעם ערליכן ליטוואק און צווישן די גראבע רבנים, די חזירים, די נואפים? הילל איז אמאל געפארן אויף מאנטריאל, ס'איז געווען דארט א בעיקער, מ'האט אים גערופן צו געבן א הכשר, איז פון א שטאק העכער איז געווען א לאך אין די פייפ, די סטים פייפ, ס'גייט דורך אויף אלע שטאק. האט ער געטענה'ט אז פון דעם לאך קען אריינקומען חמץ. הע. דארט ווי מ'האט געבאקן די מצה געווען מסתם מיט פֿינף הונדערט אדער טויזנט פיס אוועק פון דעם לאך. נישט געווען ביי די וואנט. האט ער יענעם געזאגט אדער געסטו מיר אזויפיל אזויפיל געלט איך ווייס נישט וויפיל ווען נישט פסל איך די גאנצע זאך. האט ער נישט געהאט קיין ברירה האט ער אויסגעשטעלט א טשעק. איצעלע פּימפּ האט געוואלט פסל'ען די עי ענד בי די פיש ווייל ער האט אים נישט געוואלט מער געבן א טשעק. ער האט געזאגט דו קומסט קיינמאל נישט עניוועי. האט ער אים געזאגט כ'וועל ארויסגעבן א צעטל אז מ'האט זיך געכאפט מיט טרייפענע פיש. האט יענער אים געמוזט געבן זעקסטהאלבן טויזנט דאלער. עס איז א מאפיא ביזנעס. עניוועי. סאו הילל וויינבערגער הערט אויס א מעשה. ער האט א פראבלעם אז מען ליינט שפאקטיוו צי איך ווייס אנדערע צייטונגען. די אלע האבן א הכשר פון יאנקל זיידען און פון נאך ארום. איינס איז יאנקל זיידען אזא גרויסע תלמיד חכם ווי הילל. און נאכדעם אויב דאס אלעס איז נישט גענוג יעצט האמער א פראבלעם מיט הילל וועגן אן אנדערע זאך. הילל איז א ימח שמו ניק. א אידישע טאכטער גייט זיך מטהר זיין. אין די מקווה, און זי וויל אראפברענגען א קינד, זי קען אויך נוצן אלע טריקס, אין אמעריקע די אלע גויטעס ווילן האבן איין קינד האבן זיי נאר איין קינד כאטשיג זיי וואוינען יעדע נאכט מיט די מענער, דער איז טריקס, און א אידישע טאכטער וועט דאס נישט טון ווייל זי ווייסט די מצוה פון בארג סיני, זי איז זיך מוסר נפש, זי ווייסט אז ס'קען איר שאטן, זי קען ווערן נערוון קראנק, זי ווייסט אז זי קען ביי די לידה שטארבן, זי ווייסט אלעס, באט זי ווייסט לעשות רצונך אלקי חפצתי. הייליגער באשעפער איך וויל טון דיין רצון עט עני קאסט און עט עני פרייז, סאך פרויען האבן קענסער, די סעלס מאלטיפלייען זיך, ווען זי ווערט שוואנגער צושפילט זיך דאס מורא'דיג שטארק, ענד שי איז סטיל דואינג איט, פארוואס? ווייל אזוי מיר אונז זעמיר אונז אויסגעלערנט, אונז זעמיר נשבע ועומד מבאר מהר סיני צו פאלגן די תורה, זרע זאל נישט גיין לאיבוד, און א אידיש קינד זאל קומען אויף די וועלט, און מ'זאל נישט מונע זיין פון א אידיש קינד די פריווילידזש צו קומען אויף די וועלט. גייט דער רשע, דער גראבער טיפל וואס האט אין זיין לעבן נאך נישט געטון גארנישט, זיי האבן אים פון זיין טאטנ'ס שול אין בארא פארק ארויסגעווארפן, זיי האבן אים געזאגט ער קען זיצן אין נייט, גייט דער טיפל און ער געבט א לעיבל פרויען מילך קעסטלעך, ער זאגט מען מעג נאכשרייען פאר א פרוי ווייל זי איז נאר א מילך קעסטל, זי איז א מילך קעסטל הילל די רשע די. ימח שמוניק, זי איז א מילך קעסטל, ווייל ווען זי האט א בעיבי, נאך די אלע צער לידה וואס זי גייט דורך, מוז זי נאך געבן צו זייגן פאר דעם קינד, זי ווערט א מילך קעסטל, יא, זי איז א מילך קעסטל, און זי איז זייער פראוד דערפון, און זי דאנקט דעם אייבערשטן פאר דעם גוטס וואס זי טוט פאר יעדן קינד וואס ווערט געבוירן, און די רשע, די שייגעץ. דו אכזר, דו רוצח, דו רופסט די פרויען א מילך קעסטל, און אונז זאל מיר דיר טראסטן אויף הלכות נידה, אונז זאל מיר דיר טראסטן אויף פלייש וואס דו ביסט דורך געפאלן אלע יארן, נאך היינט ווערט פארקויפט פלייש מען זאגט ס'פון וויינלאנד ווייל די רבי האט געהייסן אז מען זאל אז מען מעג נעמען מיט פֿינף צענט מער ביי וויינלאנד ווייל זיי האבן חומרות וואס זיי האבן קיינמאל נישט געהאט, זיי האבן פארפאפט דעם רעבן ס'איז שקר, דער רבי איז אין וויינלאנד נישט געווען ער ווייסט אפילו נישט וואו דאס איז געווען וויינלאנד ער האט געגלייבט זיינע נאנטע מענטשן. און מען פארקויפט עס נאך היינט, ס'איז שוין נישט דא קיין שחיטה, איך בין געווען אין וויינלאנד, כ'האב געדארפט עפעס, דארט איז דא עפעס א רעפארם טעמפל ס'וואס א ריזיגע, זיי האבן מיך עפעס אראפגערופן וועגן עפעס א מקווה, א מעשה, א געשעפט, ס'איז נישט דא קיין מנין שומרי שבת היינט אין וויינלאנד, און גראדע איך ווייס ווער ס'האט געוואוינט אין וויינלאנד. ער הייסט אייזמאן, ער איז דער זיידע פון דעם אהרן סופר וואס איז נעבעך אומגליקליך געהארגעט געווארן, און איינע פון זיינע קינדער טענה'ן אז ער האט מיט זיי איר געוואוינט ווייל ער איז געווען אן אלמן, און דאס זעט אויס אז דארט איז נישט געווען קיין בתי זונות, הו נאוס? אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. סאו הילל עט געבן א סטעיטמענט אז ס'איז בעסער צו הערן קול מבשר ווי צו הערן דעם טשיילד עדוואקעט'ס ניבול פה. הילל, דעם דזשאוק האבן די רבנים געטרייט צו פארקויפן זיבן יאר צוריק. במשך די זיבן יאר איז שוין דער עולם גענוג קלוג, דער עולם ווייסט שוין ניבול פה. איז עס נישט. ס'איז גארנישט קיין ניבול פה'ס, ס'איז זאכן וואס מען מוז מיט יעדן קינד און מיט יעדן בחור און מיט יעדן מיידל לערנען, ווייל ווען נישט איז עס אן אומגליק. ס'איז דא א אינגערמאן, ער איז אלט האלב דרייסיג יאהר, ער איז א געבוירענער א נייטרא, זאגט ער הילל פלעגט אים אפווארטן יעדן טאג ווען זיי זענען געקומען פון תלמוד תורה פירע נאכמיטאג, און ער האט אים געגעבן מכות רצח פאר גארנישט, זאגט מיר דער אינגערמאן, אמאל האב איך געוויינט ווייל ער איז א משוגענער, נאר היינט ווען איך הער אויס דיין האטליין הייב איך אן צו זעהן צווישן די מכות האט ער געטאטשט. דא און דארט, און ער איז עס גרייט צו זאגן, ער זאגט קענסט עס זאגן אין מיין נאמען, הילל עט אונז מסביר זיין וועמענס האטליין ס'איז ניבול פה און וועמענס ס'איז נישט, און וועלעכע פלייש ס'איז כשר און וועלעכס נישט, און אז פרויען זענען מילך קעסטלעך, שעים אן יו הילל, דו ביסט א דיסגרעיס נישט נאר פאר יודישקייט דו ביסט א דיסגרעיס פאר יומענעטי, ביסט א גראבער טיפש, פרעס דיך ווייטער אן מיט פלייש. ביז ס'עט דיר ארויסגיין פון צווישן די ציין עט דיר דאס פלייש ארויסגיין. העהה. יענער איז א מילך קעסטל, א אידישע טאכטער. איך ווייס נישט, איך וויל אפילו דיין ווייב נישט באליידיגן. אפשר ווען דו קוקסט זי אן, זי זעהט דיר אויס ווי א מילך קעסטל. און אפשר ביסטו אזא אנגעפליקטער שייגעץ. אזא ווייב וואס זי קאכט פאר דיר און זי רוימט פאר דיר און זי באקט פאר דיר. און זי גיט דיר אלע דיינע חזירישע באדערפענישן, און עם כל זה רופסטו זי א מילך קעסטל, קען זיין ס'איז גארנישט איר שולד. און נאך א זאך הילל, אויב דו האלטסט אזוי וויכטיג אז מיין האטליין איז פול מיט מנוולות, און מען דארף מוחה זיין פארוואס ביסט נישט ארויסגעקומען מיט מיין נאמען דער עולם זאל וויסן פון וועם מען רעדט, און שטעלסט אויך ארויף דעם טעלעפאן צו וויסן וואס מען טאר נישט קלינגען, דו לאו לייף ביסט, שמוץ יונג, האהאהא, הילל. כ'וויל דיר עפעס זאגן, דו וואוינסט טאקע אויט אוו טאון, דו כאפסט נישט אז דא ביי אונז אין שטאט ווייסט מען שוין יעדער רב איז א נואף, א חזיר, א געלט פרעסער, און מ'האט שוין היינט נישט קיין מורא פאר ענק, ניין, קענסט שוין ארויסגעבן בריוון, קענסט שוין זאגן מ'זאל דעם אויסהערן יענעם, ס'איז שוין נישט זיבן יאר צוריק, די געים איז אווער, עספעשעלי ווען מ'רעדט פון טשיילד אביוז, יעדער איז געווען אביוזד, יעדעס קינד. פוי א שאנדע! און דער שלמה מיכל מאיר דאס איז א פראדאקט פון ענקער קהילה דארט, די גאנצע פעמיליס חזירים וואן ביי וואן, און אפילו דער זריעל טויבער דער גרויסער מחנך וואס האט געמאכט טויזענטער טעיפס, דער חזר האט געטאטשט מיידלעך, איך האב א פרוי אזא מיידל זי קיינמאל נישט חתונה געהאט, און זריעל האט איר געהייסן אז זי זאל ארויף קומען אין עפעס א האטעל, האט ער געזאגט זי זאל זיך אראפ לייגן אויפן קאוטש און ער האט אנגעהויבן צו פאנדלען, און זי איז א יעקע. מיסודו איז זי א יעקע, און ממילא אז זי האט געזעהן אז דער חזר טאטשט איר האט זי אנגעהויבן צו שרייען רבונו של עולם וואס איז דאס? זי איז געווארן קראנק, און דער דאקטער וואס ער געבט איר טערעפי האט מיר האט אויך דערציילט די מעשה, זאג איך אים ווי מעגסטו דאס דערציילן דו ביסט דאך א דאקטער, האט ער געזאגט זי האט מיר געגעבן א כתב איך מעג עס פאר יעדן פארציילן, אזוי צעבראכן איז זי, און ער פארט ארום אין די גאנצע וועלט און ער זאגט דרשות א מחיה. איז אויך א פראדאקט פון נייטרא, נייטרא, יא, נייטרא. ר' הלל קום ארויס מיט מיין נאמען, האב נישט קיין מורא, קום ארויס, גיי נאכאמאל ארום, שיק שלמה מיכל מאיר ער זאל נאכאמאל ארומגיין צו אלע רבנים אז מען דארף מיך אומברענגען, ס'האט גארנישט געהאלפן, הע, לאמיר אנהייבן נאכאמאל די מצב. די רשע, די הלל רשע על דארעס נפשו, הלל איז א רשע ווייל ער איז א בעל תאווה, געב אונז נאך אפאר יאר טרייפות צו פרעסן, ס'גייט אים שוין נישט די ביזנעס, די טרייפות. יעצט לאזט ער זיך אריין אין געבן הכשרים אויף ביכער, און ממילא מען נעמט נישט ביי אים פסל'ט ער יענעם, אונז לאך מיר היינט, אונז ווייס מיר קיין שום הכשר פון א רב איז נישט כשר, שינאווער רב פלעגט זאגן אז ס'האט א הכשר נישט בשעת ס'איז כשר, ס'איז בשעת ס'איז דא א חשש דערויף און מען דארף עס כשר'ן, און אונז ווייס מיר דאס קלאר, אונז האמיר שוין נישט די קיין ספק אין דעם, סא דו זאגסט יענעמ'ס איז נישט כשר, אונז ווייס מיר יענעמ'ס איז נישט כשר, דיינס איז אויך נישט כשר. יעצט באמת איך הייב שוין אן צו פארשטיין פארוואס אינגעלייט גייען מיט זונות, ווייל זעט אויס די זונות זענען מילך קעסטלעך. קעסטלעך? א פרוי איז א מילך קעסטל, זענען דאך די זונות אויך מילך קעסטלעך, יעצט איז נישט דא אין די תורה קיין שום איסור מ'זאל גיין מיט א מילך קעסטל, ס'איז אן איסור אויף השחתת זרע מיט די אלע אנדערע זאכן, אבער מ'זאל נישט וואוינען מיט א מילך קעסטל נישט דא קיין איסור, סא הלל דו רשע דו ווייסט וואס דו האסט געטוהן יעצט? האסט געטוהן א מורא'דיגע זאך, דו האסט אומגעברענגט די גאנצע תורה, א פרוי גאר א מילך קעסטל. הלל איך קען דיך עפעס פרעגן א פערסענעל קוועסטשען זאלסט מיר יו שודנט בי אפענדעד א פערסענעל קוועסטשען קיינער הערט נישט דארפסט נישט געבן דעם ענפער אויך נישט אפשר גייסטו אויכעט מיט מילך קעסטלעך איך בין שוין נישט זיכער איך ווייס שוין היינט גארנישט. ס'איז דא דארט אסאך פרויען אין נייטרא, אפשר זענען זיי אלע מילך קעסטלעך, מיט מילך קעסטלעך מעג מען וואוינען? און דיין שותף לדבר עבירה דער גאלאנטער? ער זוכט א שידוך, וואס דארף ער זוכן א שידוך? ער זאל גיין אין גראסערי נעמען צען מילך קעסטלעך און ער זאל וואוינען מיט זיי, ס'וועט אים זיין ביליגער ווי אויסצוהאלטן א צווייטע ווייב, העהע דעטס פאר שור, און דער מילך קעסטל האט מיך נישט קיין שאלה פרעגן צו ס'איז אמת אז ער איז א פעדאפייל. כ'האב געוואלט אביסל רעדן קודם וועגן חודש אלול און וואס דער הייליגער באשעפער ווארט פון אונז אין אזא חודש, לאמיר אביסל ארום רעדן פון ראש חודש אלול. און א גאנצן חודש ווייטער ס'הייסן ימי הרחמים והסליחות, ס'איז אויכעט ימי רצון וואס דער אייבישטער באוויליגט פאר אידן, יעדער מענטש דארף זיך מעורר זיין אביסל בתשובה, און ער זאל מאכן א חשבון הנפש און תשובה צו טון אז דער אייבישטער זאל אים מוחל זיין אויף די חטאים וואס ער האט געזינדיגט פון ווען ער איז באשאפן געווארן ביז יעצט, און אויכעט אז ער זאל זוכה זיין אז דער אייבישטער זאל אים פארשרייבן א גוט געבענטשט יאר, ווייל. ראש השנה זיצט דאך דער אייבערשטער אויף זיין כסא של דין, מלך במשפט יעמיד ארץ, נאר מיט משפט קען די וועלט האבן א קיום, במילא דארף מען זיך אויסבעטן ביים אייבערשטן. יעצט פארוואס איז עס מער ימי רחמים און רצון? עס ווערט געברענגט אין פארשידענע ספרים, די מקור איז א פרקי דרבי אליעזר, ס'איז א רש"י. אין אלף למטה אין סעיף קטן ב' ברענגט ער אויכעט אז וויבאלד דאס איז געווען די פערציג טאג וואס משה רבינו איז ארויף דאס דריטע מאל אין הימל, ער איז ארויף ראש חודש אלול און ער איז געווען דארטן ביז יום כיפור, אין יום כיפור האט אים דער אייבערשטער געזאגט סלחתי כדברך, אז דער אייבערשטער האט מוחל געווען, דער לשון סלחתי כדברך דאס שטייט ביי די מרגלים, אבער על כל פנים די זעלבע. האט משה רבינו געהערט אין הימל מפי הגבורה און ער איז אראפגעקומען, און דערפאר איז דאס געבליבן טעג פון ימי הרחמים והרצון. יעצט, אין הייליגן בני יששכר אויף חודש אלול מאמר א', קאפיטל ד', זאגט ער נאך א טעם, אז די טעג זענען מסוגל לרצון

די וועלט איז זייער מגושם געווארן, אזוי ברענגען אלע דער הייליגער ישמח משה מיט אנדערע, אבער ארידזשינעלי האט דער אייבישטער געזען וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, דאס דער אייבישטער איז געווען מורא'דיג מורא'דיג צופרידן, איז במילא די טעג זענען טעג וואס דער אייבישטער איז געווען צופרידן. איז עס נקבע געווארן לדורות אז יעדעס יאר אין די צייט זענען די ימי רחמים ורצון, יעצט לפי זה ווי נענטער אונז קומ'מיר צו צו כ"ה אלול איז אלס מער די ימי רחמים ורצון, ווייל כ"ה אלול איז דאך די וועלט באשאפן געווארן. אזוי זאגט מען דאך ביים דאווענען זה היום תחילת מעשיך, יעצט למעשה איז דאך די וועלט באשאפן געווארן כ"ה אלול, פארוואס זאגט מען ראש השנה זה היום תחילת מעשיך, ווייל אדם הראשון איז באשאפן געווארן זעקס טאג שפעטער, און די גאנצע ציל איז געווען פון די בריאת העולם אז ס'זאל זיין אדם הראשון און פון אים זאלן ארויסקומען די אלע דורות, און די אלע זאלן דינען דעם אייבערשטן און זאלן וויסן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, איז במילא

אז א מענטש, דער אדם, זאל קענען משיג זיין געטליכקייט, כאטשיג ער איז געמאכט פון עפר מן האדמה, און דעמאלטס איז דאך דער אייבערשטער געווען זייער צופרידן מיט די בריאת העולם, במילא איז אז אונז עמיר תשובה טון אפילו מיר האמיר זיך אביסל אויסגעגליטשט, עט אויפגעוועקט ווערן די צופרידנהייט פונעם באשעפער, וואס ווען ער האט באשאפן די וועלט איז ער דאך געווען מורא'דיג צופרידן. און די גאנצע איז געווען מען זאל טוהן תורה און מצוות, ממילא עט זיך צוריק אויפוועקן די מין צופרידנהייט, און דער אייבישטער וועט גיין מיט אונז מיט געוואלטיגע רחמים. שוין יעצט אין קצה המטה אין סעיף קטן ה ברענגט ער א רמז אז אזוי ווי ראש חודש אלול פון ראש חודש אלול ביז נאך יום כיפור איז דא פערציג טאג, ברענגט ער פון אסאך ספרים, אז מ' יום איז דאך די פערציג טעג פון יצירת הוולד, נאכדעם דאס קינד עט זיך מער אנטוויקלען, דעוועלעפן, אבער ביז פערציג טאג איז די מעין דעוועלעפמענט, אין דעם קען מען נאך דעמאלטס טוישן אויכעט פון א יונגל אויף א מיידל, נישט אונז, מ'רעדט פון די גרויסע צדיקים, לאה האט געזעהן אז די שפחות האט יעדער פאר צוויי קינדער און זי האט זעקס קינדער און זי איז געווען שוואנגער מיט נאך א קינד האט זי געקלערט עט דאך מיין שוועסטער רחל נישט זיין אפילו אזוי חשוב ווי איינע פון די שפחות האט זי געזאגט ניין דאס גייט נישט זיין האט זי געבעטן דעם אייבערשטן רחמים אז זאל עס איבערדרייען ס'זאל זיין א מיידל. אין דעם שטייט ותצא דינה בת לאה, זי איז ארויסגעגאנגען ווייל אין אמת'ן האט זי געדארפט זיין א זכר, נאר די תפילות פון לאה'ן האט זי געמאכט פאר א נקבה, איז וועגן דעם ווערט זי אנגערופן בת לאה, און וועגן דעם איז געשען די מעשה מיט שכם בן חמור ווייל זי איז געווען א יצאנית, זי איז ארויסגעגאנגען ווייל אין איר דזשינס איז געווען אין אמת'ן צו זיין א זכר. נישט קיין נקבה. די גמרא ברענגט אויכעט אין מסכת ברכות ווען איינער איז א צועק לשעבר אדער ער זאגט א תפילה וואס איז נישט אויסגעהאלטן זאגט די גמרא אז טאמער די פרוי איז שוואנגער און ער בעט א תפילה אז ס'זאל זיין א זכר אדער א נקבה. על כל פנים, פערציג טאג איז די פערציג טעג פון יצירת הוולד, איז יעצט זעמער אונז מתקן די פערציג טעג פון די יצירה ווייל דאס איז די עיקר יצירה און אז מ'טוט תשובה איז מען דאס אלעס מתקן. יעצט, אין בני יששכר ווערט אויך געברענגט אז די פערציג טאג האבן זיך תתק"ס שעות, נײַן הונדערט און זעכציק שעות. יעצט אונז ווייס מיר אז אין יעדע מקווה מוז זיין תתק"ס לוגין, נײַן הונדערט און זעכציק לוגין. און זאגט דער בני יששכר דאס איז אונז מרמז אז די פערציג טאג זענען מטהר די מענטש, פונקט אזוי ווי א מקווה מטהר די מענטש. קען אפשר צולייגן ס'איז נאך מער מטהר די מענטש ווי א מקווה. ווייל אין א מקווה גייט מען רחמנא לצלן אויסגעטוהן, און מען קען זעהן וואס מען טאר נישט, איז וויפיל טהרה גייט זיין נאכדעם? וויפיל מקווה'ס האבן אפוואשן איין ריאה אסירה, אזוי ברענגט דער שומר אמונים אין זיין ספר, וויפיל מקווה'ס דארף מען האבן אז איין ראיה אסורה זאל אוועקגענומען ווערן? דא אין אלול קענסטו זיצן אין שול. שוין, יעצט אין מטה משה אין סימן תשע"ח איז שרייבט ער אזוי, דער חודש אלול ער איז מיוחד געווארן אויף תשובה, און די ראיה איז פון תורה נביאים און כתובים, מן התורה שטייט ומל השם אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך, די אייבישטער וועט מל'ן דיין הארץ און די הארץ פון דיינע קינדער, זאגט ער את לבבך ואת לבב.

דער א' למד פון גואל און דער ו' למד פון ולשבי. מען קען צולייגן, דאס איז מיין אייגנס, איך האב עס געזאגט שוין אסאך מאל, ולשבי, דער גואל איז א' למד ו' למד, און דער שין בית יוד מאכט שמעון בן יוחאי. מען קען תשובה טון אז מען וועט זיך אריינלאזן אין זוהר הקדוש. ס'דא אין די תיקוני זוהר איז איינגעטיילט אויף די גאנצע דרייסיג טאג פון אנפאנג ראש חודש אלול, ס'איז מורא'דיגע הייליגע זאכן אפילו מ'פארשטייט נישט וואס מ'זאגט, איז אויך זייער וויכטיג מ'זאל עס זאגן, ס'איז מטהר די נשמה, ס'איז מטהר אלע חטאים און אלע עוונות און אלע פשעים, און בכלל דאס זאגן זוהר א גאנץ יאר, און דער אמת איז היינט האמיר זוכה געווען צו צוויי פירושים אויפן זוהר, איינס איז דער סולם און די אנדערע איז פון דעם הרב פריש זכר צדיק לברכה, איז היינט אז מען קוקט דעם זוהר מיט דעם תרגום, דאס איבערטייטשונג, איך זאג ענק דעם אמת, ס'איז די שענסטע מוסר ספר וואס ס'איז דא, ס'איז די ווארעמסטע מוסר ספר וואס איז דא, איך רעד שוין נישט פון פליען אין הימל מיט די הויעכע זאכן, ס'איז מען רעדט נישט פון דעם, מען רעדט פון פשוט ווי ער, די הייליגער רבי שמעון זאגט וועגן פגם הברית, ער רעדט וועגן לימוד התורה, וועגן. און נישט פארפעלן זמן קריאת שמע, זמן תפילה, נישט פארפעלן דאווענען, נישט פארפעלן דער בשמים מיחודך ביזי מיט אלע שיינע מידות טובות אינעם הייליגן זוהר, מיט די הייליגע מעשות וואס דארט ווערט געברענגט. כ'זאג ענק דעם אמת, איז פון די שענסטע מוסר ספרים וואס איז דא, און וואויל איז דעם ווער ס'לאזט זיך אריין אין די זאכן, בפרט נאך האבן מיר שוין געזאגט ס'איז שוין דא יונגעלייט וואס זענען עלטער פון פערציג, זיי האבן שוין א שטיקל ערד גערוך, זיי זעען שוין ס'איז שוין נאר דא וואן וועי, לאמיר אנהייבן אביסל זיך צוריקצוכאפן. דער הייליגער רבי נחמן האט געזאגט אמאל פאר זיין תלמיד רבי נתן, כ'האב געקענט א איד אויף די וועלט וואס וואלט געקענט משיג זיין די גרעסטע השגות, ער וואלט געקענט זיין משיח בימינו, נאר ער האט געהאט אזויפיל רדיפות אז מ'האט אים צוקלאפט, זאגט ער, און אלעס וואס האט אים אויסגעפעלט איז אז איינער זאל אים זאגן, חבר, האלט דיך! האלט דיך! איין ווארט האט ער געדארפט זאגן. און שפעטער ווען ער איז נסתלק געווארן האט רבי נתן געזאגט אז דאס איז געווען דער הייליגער רבי נחמן. די זעלבע דא אויך. ס'איז דא וואס איז שוין דורך צוואנציג יאר, דרייסיג יאר, פערציג יאר. ניין, איינער דארף נאר זאגן, חבר, האלט דיך. און דריי דיך שוין צוריק צום באשעפער. ווען מען זאגט, די די טינעידזש יערס זענען שוין דורך געגאנגען. ס'איז שוין דורך געגאנגען די שענסטע יארן פון דיין לעבן. יעצט הייבט שוין אן צו זיין אביסל פראבלעמען, דא ארבעט שוין נישט דאס, און דא ארבעט שוין נישט דאס, דא קען מען שוין נישט זוכן אזוי פרנסה, איז קינדערלעך דרייטס ענק צוריק צום באשעפער. יעצט איז האמיר שוין אין תורה ווי ס'שטייט וועגן אלול, און ביי די נביאים, יעצט אין כתובים, כתובים שטייט דאס וואס מ'זאגט יעדן טאג אינדערפרי און ביי מנחה זאגט מען לולא האמנתי לראות בטוב השם, לולא איז די אותיות צוריק צו וועגס אלול, אז לכל הפחות פון אלול ביז נאך די נאך יום כיפור זאל מען מורא האבן פארן אייבערשטן. יעצט אויכעט אין שיר השירים ווערט געברענגט אני לדודי ודודי לי. דער אמת איז אויב צו טרעפן רמזים קען איך ענק דא זאגן צענליגע און צענליגע רמזים. ס'שטייט דארטן ביי יוסף הצדיק שטייט דארטן צו זאגן אים לולא התמהמהנו וואלט מען שוין לאנג צוריק געקומען. ס'איז דא אסאך רמזים אויף אלול. יעצט די פשט דערפון איז לולא האמנתי לראות בטוב השם אז טאמער א מענטש וויל זיך צוריק קערן און ער זאל פילן דאס גוטסקייט פונעם אייבערשטן איז די איינציגע עצה וואס ער האט איז ער זאל תשובה טון דעמאלטס וועט אים דער אייבערשטער מקבל זיין. און עס האט זיך אים טשענדזשען דאס גאנצע לעבן. יעצט דער ב"ח אין סימן תקפ"א שרייבט אז אני לדודי ודודי לי לאזט זיך אלעס אויס מיט א יו"ד, אני לדודי ודודי לי צען מאל פיר איז פערציג, זאגט ער אז דא איז מרומז אז אין די פערציג טאג ווערט די תשובה מער אנגענומען, ווייל מען איז נענטער צום דודי צום הייליגן באשעפער דורך תשובה, און דער הייליגער באשעפער ווארט דערויף, איז ממילא אז דאס תשובה טון וועט דאך דער אייבערשטער אננעמען. יעצט, אין ספר אלף למטה, אין סימן תקפ"א סעיף קטן א' שרייבט ער אין נאמען פונעם אר"י הקדוש, ואשר לא צדה והאלוקים אנה לידו ושמתי לך, זאגט ער דער אנה לידו ושמתי לך איז א' למד ו' למד דעס זענען די ראשי תיבות אלול.
דאס א מוראדיגע זאך דא ליגט דאך אזא מין גרויסער סוד און דא שטייט דאך רש"י ברענגט עס די גמרא די מדרש אזא משל הקדמונים איינער האט געהארגעט א מענטש. במזיד, שטייט ער אונטער לייטער, דער אנדערער געהארגעט בשוגג, גייט ער ארויף אויפן לייטער, און דער פון אויפן לייטער הארגעט דעם פון אונטן, אזוי פירט דער אייבערשטער זיין גאנצע וועלט די גאנצע צייט אז אלעס איז תקינה. יעצט, אין דעם פסוק והאלקים אנה לידו ושמתי לך, דארף מען וויסן, אז באמת שטייט פון רב צדוק, ער זאגט עס צענליגע מאל, א מענטש דארף גלייבן אז אפילו די חטאים וואס ער האט געטוהן, האט עס נאך דער אייבערשטער צוגעפירט, ווייל יעדער מענטש האט זיינע זאכן וואס ער מוז מתקן זיין, און די זעלבע געווען ביים חטא פונעם עגל, דער מדרש זאגט קלאר, משה רבינו האט מתפלל געווען צום אייבערשטן און געזאגט, רבונו של עולם, דו ווייסט אז נאך אזא מעמד הנבחר האבן אידן נישט געהאלטן ביים מאכן אן עגל, אויפטוישן אזא אלוקים חיים און מלך עולם וואס האט זיי ארויסגענומען פון מצרים און געשפאלטן דעם ים סוף אז זיי זאלן גיין מאכן, און זיי האבן געהערט אנכי לא יהיה לך זאלן גיין מאכן אן עגל. נאר וואס זאגט, זאגט משה רבינו, זאגט דער מדרש, אז רבונו של עולם דו ווייסט דו האסט עס צוגעפירט פאר זיי כדי להורות תשובה לרבים, און די זעלבע מיט דוד המלך. כדי להורות תשובה, איז למעשה דארף מען וויסן אז יעדן איד וואס דער אייבערשטער האט אים צוגעפירט א געוויסן חטא איז עס נאר ווייל ער מוז דאס ער מוז דאס דורכגיין מיט דעם חטא כדי ער זאל דאס קענען נאכדעם מעלה זיין דורך תשובה, וועגן דעם שטייט אינעם פסוק והאלקים אנה לידו ושמתי לך. אז דער אייבערשטער האט צוגעפירט דעם חטא אויכעט, זאגט דער ר' צדוק, זאגט ער קלאר אז דאס איז די גרעסטע תשובה מאהבה, מען זאל תשובה טון, איבערבעטן דעם אייבערשטן אויפן חטא און וויסן אז דאס איז געווען פון הימל אזוי כדי ער זאל דאס קענען מעלה זיין. איך זאג אייביג, די גרעסטע תשובה פאר די אלע חטאים זענען אז דו טוסט עס נישט נאכאמאל. דאס ווייזט אז באמת אז דו האסט מקבל געווען אויף דיר באמת די תשובה. יעצט אין עליה רבה ברענגט ער. אז איש לרעיו מתנות לאביונים איז אויך די ראשי תיבות אלול, דאס מיינט אז ס'איז מסוגל צו געבן צדקה אין חודש אלול, אבער מען קען זאגן נאך טיפער אויך, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער הייליגער חפץ חיים זאגט אז די אלע עונשים פון גיהנום איז נאר בין אדם למקום, די עונשים בין אדם לחבירו קומט מען אפ דא, כ'האב עס געזאגט אפאר טעג צוריק מיט א שיעור, כ'האב עס געזאגט אפאר וואכן צוריק. ס'האט מיך אפגעקאלט איינער האט מיר געזאגט זאלסט וויסן דו ווייסט נישט ווי גוט דו זאגסט, זאגט ער, איך און מיין משפחה מ'האט צוגענומען פון א ווייבל קינדער, דאס איז נישט דער וואס כ'האב ענק פארציילט פאר צוויי דריי וואכן צוריק אז מ'האט צוגענומען פון א ווייבל קינדער און א יונג ווייבל פון פינף און דרייסיג איז געשטארבן, ס'איז אן אנדערע מעשה, ס'איז א מעשה אויכעט, מ'האט זיך ארומגעשפילט מיט יענעמ'ס קינדער, מ'האט צוגענומען פון א פרוי די קינדער, און דאס איז די גרעסטע עבירה וואס מ'קען טון. די קינד פילט זיך דאס בעסטע ביי די מאמען ווי משוגע זי זאל זיין ווי עטס ווילט איינרעדן פארן דזשאדזש און אלעס, די סוף איז געווען ס'איז דורך א יאר צוויי, די מאמע וויינט נאך די קינדער, עניוועי איז דער וואס איז געווען פארמישט אין דעם, זייער זייער פארמישט אין זאגן ליגנט פארן דזשאדזש, האט א קינד ער איז אלט געווען פערצן פופצן יאר. און ער האט באקומען רחמנא לצלן קענסער, האבן מענטשן געזאגט מאך דיך נישט נאריש, דו האסט געטון א געוואלדיגע עוולה פאר די פרוי, גיי בעט איר איבער. קאלט ער זי אפ און ער קומט אראפ מיט א גאנצן בית דין און ער וויל איר איבערבעטן, שרייט זי דו קענסט מיך נישט איבערבעטן, דו האסט דאך צוגענומען מיינע קינדער, אזוי ווי איך האב ענק שוין אמאל מסביר געווען, איינער דו גנב'עסט אים די קאר ער איז א טעקסי. א קאר סערוויס, ער קען נישט מאכן פרנסה, געסט אים צוריק די קאר, זאגסטו יעצט בעט איך דיך איבער אויף די דריי טאג וואס כ'האב עס גע'גנב'ט, אבער דו קענסט נישט פארן מיט יענעמ'ס קאר און שרייען איך וויל דיך איבערבעטן, שרייט די פרוי ברענג מיר צוריק די קינדער, האסט דאך צוגע'גנב'ט מיינע קינדער, זאגט יענער דאס קען מען שוין נישט ווייל די דזשאדזש האט שוין גע'פסק'נט מיט א מעשה עובדא, מיט א געשעפט, ער זאל גיין זאגן אז ער האט ליגנט געזאגט וועט ער דאך נישט וועלן. העט ער דאך גיין זיצן אין דזשעיל. האט ער יענעם אין בוידעם. זאגט אים די פרוי איך קען דיר נישט מוחל זיין. דער סוף איז געווען ער האט זיך אפגעמוטשעט דאס דער בחור'ל צוויי דריי חדשים מיטן קענסער און ער איז שבק לן חיים. רבותי אונז נעמען נישט אין אכט אז אונז זעמער אזוי פארכאפט געווען בין אדם לחבירו צאמצורעדן לשון הרע אויף איינעם, צוגנב'נען ביי יענעם קינדער, צוגנב'נען ביי יענעם געלט, אויסשיסן א מענטש ווי סטארק, א אומשולדיגער מענטש, האט ער דאך גע'גנב'עט אפאר מיליאן דאלער, פארגלייכט מען זיך, מען האט זיך דא געטוהן דאס גרעסטע רשעות וואס ס'איז דא. און די אלע וואס זענען פארמישט, פערלמוטער, קעסטנבוים, די אלע שמות הנרדפים, די אלע ווייסן ווער ס'איז דא פארמישט, די אלע זענען מחיוב דאס מתקן צו זיין, יעצט זיי קענען נישט מתקן זיין ארויפצוברענגען סטארק פון קבר, ער איז שוין פיניש. זיי קענען ארויסקומען און זאגן רבותי אונז האמיר געזינדיגט לה' אלקי ישראל ולפלוני ולפלוני און זיי דארפן זאגן קינדערלעך אונז זעמיר די וואס אונז ווילמיר לערנען דעם עולם תשובה מ'טאר דאס נישט טוהן פאר געלט טאר מען זיך נישט פארלירן און במילא עט עס זיי זיין אזוי ווי ס'איז געווען דוד המלך און אזוי ווי ס'איז געווען אין די צייט פון דעם עגל. להורות תשובה לרבים, און דער אייבערשטער וועט עס אננעמען, און זיי זאלן אויכעט לאזן זיך קאסטן געלט, אז מען זאל מאכן זיכער אז דער מעסעדזש קומט אן איבעראל, מען זאל לערנען דעם עולם מער בין אדם לחבירו, אזוי ווי מען נעמט די אלע רעדנערס און זיי הייבן אן צו וויינען, טשי די וויי די. רעדסט בין אדם לחבירו אויכעט אמאל? דאס האט מען דאך נישט געהערט קיינמאל שוין זעכציג יאר, וויאזוי זאגט דארט די גמרא, דער אמורא זאגט איך וואוין שוין אין די שטאט פערציג יאר כ'האב נאכנישט געטראפן אזא ערליכע מענטש ווי דער שכן, ער גייט אפילו נישט אויף מיין גראז, איך וואוין שוין דא זעכציג יאר און איך הער מוסר כ'האב נאכנישט געהערט בין אדם לחבירו, כ'האב געהערט אז ס'איז נישט דא קיין בין אדם לחבירו, ווייל דער איז א שייגעץ, דער איז אן אפיקורס, דער איז א ציוניסט, דער איז א מזרחיסט, דער האט. שיקסעס אין אוקריינע, דער איז א מגלה עריות, און דעם טרעפט מען אין מאנהעטן, און דאס האב איך געהערט די גאנצע צייט, ס'אינגאנצן שוין נישט דא קיין בין אדם לחבירו, ס'איז נישט דא קיין חבירו, איז נישט דא קיין אדם, און נאכדעם דארף מען פאר די אלמנה אויכעט געבן א געלט, די אלמנה אפילו וואס זי האט, ס'איז איר אריינגעקומען עפעס אן אינקאם, די אלמנה איז צו. בלוטיגט און צעביילט, זי האט נישט קיין מאן, זי האט נישט קיין מענטש וואס זאל כאווען אירע קינדער, די קינדער האבן נישט קיין טאטן, מען דארף אריינלייגן אסאך געלט אז די קינדער זאלן מצליח זיין ווייל זענען, ס'פעלט זיי דער טאטע, אז זיי זענען וואלנערבעל זאלן זיין מאלעסטעד, מען דארף אריינלייגן כוחות און קעגן מאלעסטינג. הגם ס'איז דא א תשובה אין נודע ביהודה, איינער איז געווען א סעילסמען פאר הויזן און ער איז אריבער געגאנגען א וואסער און ער איז דערטראנקען געווארן, פרעגט מען אן דעם נודע ביהודה צו יענער איד איז מחויב צו וואס ער דארף טון פאר א תיקון, זאגט אים דער נודע ביהודה אזוי, באמת דארפסטו נישט טון גארנישט פאר א תיקון ווייל דו האסט יענעם נישט געשיקט, יענער איז געגאנגען פאר זיך, ער איז געגאנגען על דעת עצמו, ער איז געווען א גדול, ס'איז נישט דו האסט גענומען א קליין קינד האסט אים געשיקט, אבער דער הייליגער נודע ביהודה דו זאלסט וויסן. אז דאס געבן געלט פאר די אלמנה מיט די יתומים מיט דעם א מורא'דיגן תיקון, כל שכן וקל וחומר מען האט גענומען שטארק מען האט אים געמארדעט בשאט נפש, עס איז אזא רציחה וואס מען האט עס נישט געהערט אין אונזערע קרייז, מען הערט עס יא אמאל מען האט געמארדעט פאר געלט, אבער מען האט כמעט ווי דאס נישט געהערט, און דאס הייסט א מזיד. און א מזיד איז געווען צו דא דארטן פון רבי יוסף שאול איז דא א תשובה איינער געהארגעט איינעם במזיד ער האט געוואלט תשובה טון האט ער אים געגעבן א תיקון ער מוז א יאר צייט ארום גיין אין די גאנצע שטאט נישט אין די שטאט פון שטאט צו שטאט און אין יעדע שטאט מוז ער קודם מוז ער שלאפן אין בית מדרש ער טאר נישט אהיים גיין שלאפן ער טאר נישט שלאפן אין א בעט און ער זאל זיך אויף שטעלן יעדן טאג אין די שול ווי ער קומט אריין ער זאל זאגן רבותי רוצח אני איך בין א רוצח. סאו פראבירטס עס אויס צו טוהן, לעיזער קעסטענבוים וכת דיליה די וואס זענען אינוואלווד, און די פערלמוטער וכת דיליה וואס זענען אינוואלווד, און ווער ווייסט ווער נאך ס'איז אינוואלווד. טרייטס עס אויס, אפשר וועט עס ענק דאס העלפן, ווייל דאס איז נישט געווען קיין שוגג, דאס איז געווען א מזיד'יגע רציחה. און מ'קען זאגן אז דאס איז מרומז אין דעם עלול פון איש לרעהו ומתנות לאביונים, מ'דארף געבן געלט, מ'דארף אריינלייגן געלט אז די יתומים זאלן מצליח זיין, מ'דארף געבן געלט פאר די אלמנה, און מען דארף אויכעט מאכן זיכער אז מען געט פאר אנדערע אידן געלט, וחטאך בצדקה פרוק, און מען דארף לערנען אנדערע תשובה צו טון. יעצט, אין אלף למטה ווערט געברענגט אז ס'מרומז דא תשובה תפילה צדקה. ומל ה' אלוקיך את לבבך, דאס איז מרומז אויף תשובה. אני לדודי ודודי לי, דאס איז מרומז אויף תפילה. מען רעדט צום אייבערשטן, מען רעדט זיך דורך. און איש לרעהו ומתנות לאביונים איז מרומז אויף צדקה, אז די דריי זאכן מוז מען זיך צוגרייטן צום יום הדין הגדול והנורא. יעצט אין מטה משה ווערט געברענגט אין סימן תשע"ח אז דעם גאנצן חודש זאל מען תשובה טון פארן לייגן זיך שלאפן און ווען מען שטייט אויף און פאר מען זעצט זיך עסן, און מען זאל מפשפש זיין אין זיינע מעשים צו זען וואס מען קען אויפטוהן, פארן עסן און פארן שלאפן, דאך פארשטענדליך אז מען עסט דארף מען וויסן וואס מען עסט, ווי כשר די זאך איז, ס'איז געווען יעצט א דין תורה, מען האט אפגע'חומל'ט און אפגע'גנב'עט מיליאנען, יעצט איז אזוי, איך וויל מסביר זיין נאכאמאל, איך בין נישט קיין חושן משפט רב אז איך זאל קענען זאגן צו די דריי רבנים צו די פינף רבנים האבן פאלש גע'פסק'נט צו נישט, איך קען דאס נישט זאגן. איך וועל דאס קיינמאל נישט זאגן, דאס וועסט נישט הערן פון מיר. ווי קען איך זאגן אזא זאך? קען איך דען חושן משפט? ניין. נאר דאס אז מען האט ארויסגענומען אזויפיל שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער, וואס דאס איז באטרעפט אסאך מער וויפיל די גאנצע דין תורה איז ווערד, דאס איז א רציחה שאין כמוה. זיי האבן יעצט ארויסגעגעבן א בריוו פון רב פישער, אין די תשובות שרייבט ער עס, שרייבט ער אז א בית דין מעג נאר נעמען געלט פאר שכר בטלה, טאמער האט ער גענומען מיליאנען, ער שרייבט עס נישט יעצט, ער שרייבט עס דעמאלטס אז די קרוקס איז דאך שוין געווען לאנג צוריק. שרייבט ער טאמער האבן זיי גענומען מער איז מען נישט מחיוב צו פאלגן די דין תורה קענסטו עס ווארפן אין גארביטש נישט מחיוב עס צו פאלגן אפילו דו האסט אונטערגעשריבן שטרי בירורין ווייל יענער האט גע'גנב'עט יענער נישט באגלייבט ער זאגט א בית דין קבוע אין א שטאט די מעגן נעמען אביסל מער פון שכר בטלה. אבער צאמגעזעצט דורך שלשה צו חמשה רועי בקר שקצים גנבים גזלנים זיי האבן אפגעגנבעט מיליאנען געזעסן אכט יאר געזען וויאזוי ס'עט אויספאלן ווער ס'עט מער מצליח זיין דאס איז א גניבה גזילה וואס די וועלט האט עס נישט געזען איז אז מ'האלט ביי אזא זאך. וויל איך פרעגן א שאלה, היינט זעצט מען זיך עסן יעדן טאג, דאס האט א הכשר פון דעם רב, דאס פון יענעם רב, אהרן האט א שחיטה מיט דער עס אזוי רופט ער עס, מ'עסט מיעל מארט, מ'עסט מילכיגס, איך וויל פרעגן, האט מען דען נישט יעדן שוין געכאפט מיט טרייפות, און מען האט דורך געוואשן אלעס, מען האט געזאגט הפסד מרובה מעג מען עסן די גענידעלטע בהמות, די די מילך און די פיטער פון זיי, און די שחיטה האט מען נאך נישט געכאפט א כשר'ן טשיקן בטעות, עטס ווייסט דאך יא, מען האט דאך אלס גערעדט, איז אלעס וואס מען רעדט ס'ליגט אין דעם אמת, אמאל זיבעציג פראצענט אמת און אמאל פופציג פראצענט אבער עפעס אמת ליגט. מ'האט געזאגט אז די טשיקנס פארן דורך אויף א טשעין און מ'שעכט נאר איינס פון פינף, איך האב עס געזעהן, ס'איז נישט אמת, מ'שעכט נישט איינס פון פינף, מ'שעכט מסתם זיבעציג אדער אכציג פראצענט, אבער צוואנציג פראצענט אדער צען פראצענט, אפילו ווען ס'איז שוין דא די שטאטע טשעינס, פארן דורך. ס'איז אזוי ווי יעדע אטאמאטישע זאך, נעם א באס אין די גאס, ער האט א רעד לייט, ער איז אדורך געפארן, ער האט נישט באמערקט, ער איז שוין געפארן צו שנעל, יעדע אטאמאטישע זאך האט אזא פנים. מ'האט געכאפט די עדה החרדית מיט נבילה פלייש. איך וויל אייך פרעגן, זיי ארבעטן נישט ווייטער? זיי אפערעיטן נישט ווייטער? מ'האט געכאפט אלי' מייזעלס אז ער איז א נואף, יעצט איז ארויסגעקומען נייע בריוון פון פינף גרויסע רבנים, איינער הייסט אברהם חיים לעווין, ער איז דער ראש ישיבה פון טעלז אין טשיקאגע. דער אברהם חיים לעווין האט א היסטערי וואס קומט אויכעט סטרינגס אטעטשט, בשעת עס איז געווען דער מנוול בוטקין וואס ער איז געווען די די איינגעשטעלט אין פלארידע אין א מוסד און ער האט מאנס געווען קינדער האט אים דער לעווין געבעקט. איז די מעשה איז אזוי געווען, דער ראביי בוטקין איז דאך א מנוול. מען האט אים פון פלארידע ארויסגעווארפן פון א תלמוד תורה, איז געגאנגען דער ראביי לעווין, דער זעלבער ראביי לעווין וואס ער איז אונטערגעשריבן אז אלי מייזעלס איז א צדיק, איז ער געגאנגען, דער ראביי לעווין האט זיך אנגענומען פאר באדקינען, ער איז געגאנגען, ס'איז געווען ארויפגעלייגט אויף א בלאג, וואס דער בלאג הייסט עד כאן, מען לאזט נישט מער טאטשן קינדער, ער איז געגאנגען, דער ראביי באדקין, און ער האט געסוט דעם עד כאן, איז געקומען. דער עד כאן, און ער האט גענומען דעם ראביי לעווין און ער האט אים אריינגעגעבן אין קאורט אז ער וויל ער זאל גיין פאר א דעפאזישן ער זאל זאגן וואס דא גייט פאר, האט דער באדקין מורא געהאט ער וועט נישט וועלן זאגן א ליגנט אין קאורט און ער וועט אויסזאגן דעם אמת אז ער איז א נואף, פאר אונז פארקויפט מען וואס מען וויל, פאר אונז האט מען פארקויפט אז די ליובאוויטשער רעבעצין איז געגאנגען מיט דאנגערי הויזן און זי האט גערייכערט ציגארעטלעך, פאר אונז האט מען פארקויפט אז בעלזער רב איז געווען. אן אויסגעוועפטער איד, דער קדושת אהרן, און מען האט אויך פארקויפט אז ר' משה פיינשטיין איז געווען אן עם הארץ והא ראיה אין מסכת שבת אבער ער איז געווען מחמיר אין שבת. פארשטייסט? אונז קענסטו פארקויפן, אין קאורט קענסטו נישט פארקויפן. יעצט ווען דער ראביי לעווין דארף טעסטיפייען אין קאורט וואלט ער געהאט יענעמס חתונה. און זיי זענען געגאנגען עלעווען פיפטי פייוו עט מידנייט האבן זיי אריינגעטראגן פעיפערס אין קאורט אז זיי דראפן די טשארדזשעס. ממילא האט. ראביי לעווין נישט געדארפט דעם נעקסטן טאג גיין אין קאורט? איר פארשטייט מיט וואסערע חיות אונז האמיר דא צו טון. איך וויל אייך זאגן, דאס ווארט חיות טמאות איז א טייטל פאר א רוף. נואפים רוצחים, דאס איז זייער עכטע טייטל. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. דער אנדערע הייסט אהרן. פעלדמאן, ער איז דער ראש ישיבה פון נר ישראל אין באלטימאר. דער דריטער הייסט אהרן משה שעכטער, ער איז דער ראש ישיבה פון חיים בערלין אין פלעטבוש. אויף אים איז דא א גאנצע היסטערי, די היסטערי גייט אזוי, ער איז געווען אין די ישיבה פון חיים בערלין און ס'איז דארט געווען אן אנדערע קענדידעיט וואס יענער האט געהייסן הרב ר' שלמה קארלבאך, דאס איז נישט דער ר' שלמה קארלבאך דער זינגער, והוא לא היה בשעתו בעודו, נישט דער זינגער, א גרויסער תלמיד חכם, און ס'האט געהייסן אז ער ווערט ראש ישיבה, איז געקומען דער ר' אהרן משה שעכטער און ער האט גענומען די בויס און מ'האט יענעם ארויסגעווארפן. ער איז געגאנגען יענער האט געוואוסט אית דין ואית דיין בישראל איז ער געגאנגען צו הרב הגאון ר' משה פיינשטיין און ער האט געזאגט שיק אים א הזמנה און ער האט זיך אויסגעפיפן ער איז נישט געקומען צו דין תורה איר פארשטייט. נאכדעם איז אריה מלכיאל קאטלער דער ראש ישיבה פון בית מדרש גבוה און דער פיפטער איז דער גרעסטער שייגעץ פון אלע יעקב פערלאף, דאס איז דער נאוונאמינסקער רב, ער איז פון די אגודה און ער בעקט אז מען זאל נישט גיין צו די פאליס און נאר אז די חזירים זאלן ווייטער קענען אנהאלטן און מען זאל קומען צו די רבנים. שוין. בקיצור האבן זיי ארויסגעגעבן א בריוו. שמענו בשורה משמחת מארץ הקודש, זיי האבן געהערט א פרייליכע בשורה פון ארץ הקודש שהסעמינארים, די סעמינארים וואס הייסט פנינים, חדוות בית יעקב, בינת בית יעקב און בית יעקב כתר חיה, די אלע פיר סעמינארים בירושלים עיר הקודש נכנסים כעת תחת הנהלה רוחנית חדשה בראשות מחנכת דגולה ורבה ערך שתחיה זי שרייבן נישט איר נאמען איך ווייס נישט ווער דאס איז ס'איז נישט קיין חילוק איך האף אז זי איז נישט אזוי ווי מלכה לייפער. שתחי', שוין, בקיצור, ונוסף על זה, נאך צוגעלייגט צו דעם יעמדו תחת הפיקוח של ועד רבנים גדולי תורה, הגאונים ר' משה הלל הירש, ר' שיע אייכנשטיין, אויף אים, איך ווייס נישט פונקטליך צו עס איז ער, נאר אויף אים איז געווען נאך אין טו או או סעווען אין די בלאגס אז ער איז א נואף, איך מיין אז דאס איז דער זעלבער אייכנשטיין פון טשיקאגא, און והרב אשר ווייס. בקיצור איך ווייס נישט ווער די זענען, שיעמדו על המשמר ויסדו תקנות ראויות אם יש צורך, זיי מאכן נייע תקנות אויב ס'עט זיין א צורך, און טאמער ס'עט נישט זיין קיין צורך איז עס גוט אזוי אויך, ס'ווענדט זיך לויטן טשעק וויפיל דער עלי' מייזעלס העט געבן. אי לזאת בטוחים אנו, זעמיר זיכער שבעזרת השם יתברך ימשיכו הסעמינארים הנ"ל. וצוות המחנכות לחנך ולהכשיר בנות ישראל לתורה ולתעודה, נאר ס'שטייט נישט ארויס, און אויכעט לזנות בתוך יראת שמים ושמירת מסורת קדשנו כיד השם הטובה עליהם, והננו שולחים להם ברכותינו הנאמנים זיי שיקן שוין א ברכה להצלחה רבה ולשנה טובה ומבורכת, אונטערגעשריבן יום ד' ראש חודש אלול תשע"ד, ווייל זיי האבן געזען אז קיינער קומט נישט צוריק האבן זיי עס געוואלט בעקן. יעצט וויל איך פרעגן א שאלה, די אלע פינעף רבנים וואלסטו געשיקט דארטן דיינע קינדער צו דיינע אייניקלעך? דאס נישט, יענעמס הייסטו שיקן. סאו בקיצור, די אלע רבנים עסן זיך אן אייגענע שחיטה, זיי האבן זיך זייער אייגענע חומרות, פאר אונז געבן זיי מיל מארט און פאר אונז געבן זיי דעם שחיטה מהודרת. סאו איך וויל פרעגן, אויב מען קוקט צו אזא מין ווערטשאפט, וויפיל האט שוין היינט נאמנות א רב? בעסיקלי אין מיינע אויגן גארנישט. איך זאג אייביג, איינער פרעגט מיך און וואס עסטו? זאג איך הער אויס שטיינער קען איך נישט עסן, איך מוז זיך אויך פארלאזן אויף א הכשר פון א רב, אבער צו איך האלט אז דאס איז כשר? איך האלט אז ס'איז נישט. די גמרא זאגט כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. פרעגט תוס' וואס הייסט דין אמת לאמיתו, אדער עס א דין אמת אדער איז עס נישט, וואס הייסט אמת לאמיתו? זאגט תוס' אז די דיינים זעען אז ער זאגט ליגנט, נאר זיי קענען אים נישט גענוג פינפוינטן, דארפן זיי זיך אנשטרענגען און. צו פינפוינטן די זעלבע איז דער הכשר. איך ווייס ס'איז ליגנט, ס'איז נישט אמת, נאר וואס איך קען נעמען זיך עסן שטייט און אזוי טראכט א גרויסער חלק פון כלל ישראל. מ'האט געכאפט דוד שמידל גראבן טויטע. און בעלז איז שוין נישט צופרידן זיי שיקן שוין זייער אייגענע השגחה, זיי שיקן ווייל זיי האבן געזען ס'איז דא געלט. איך וויל אייך פרעגן, האמיר געלעבט פֿופֿציק יאר אז דוד שמידל איז דער צדיק הדור, ער האט קבלה איש מפי איש פונעם בריסקער רב און ער ווייסט וויאזוי צו דערקענען די טויטע, איך האב שוין געהאלטן זיכער אז די טויטע רעדן צו אים און זיי שרייען ארויס איך בין א איד, איך בין א גוי, איך האב געגעסן פון קרבן פסח, איך האב געגעסן פון קרבן פסח ראשון, פון קרבן פסח שני, פון בית ראשון בית שני, ווייס איך וואס, ליצי ליצנות! וועגן דעם שטייט דא קלאר, א מענטש זאל זיך זעצן פאר ער זעצט זיך עסן, פאר ער לייגט זיך שלאפן, זיך מתבונן זיין, וואט איז גאוינג אן וויט מי? סא יעצט די זעלבע שטייט אויך אין מטה משה אין סימן תקפ"א סעיף יד. יעצט ס'דא א ווארט פון ר' שלום בעלזער אז אלול איז פון דעם לשון מאללין, יעצט אז דו'סט נאכקוקן אין תרגום פון די מרגלים שטייט מרגלים מאללין, מענטשן וואס האבן גערעדט, זיי האבן שפיאנירט און גערעדט, האט ר' שלום בעלזער געזאגט אז אלול דארף א מענטש זיין א שפיאן, ער דארף זיך אליינס שפיאנירן צו זעהן ווי ער האלט אויף די וועלט און ער זאל זיך דורכקוקן אלע זיינע מעשים. שוין. יעצט אין חודש אלול זאגט דער מטה אפרים, סימן תקפ"א, סעיף יד, און דער לבוש אין תקפ"א, סעיף א, אז ס'שטייט אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, יחרדו מיינט לשון א פרומער, חרד לדבר השם, אז אלול זאל מען מחמיר זיין אויף זאכן וואס מ'איז נישט מחמיר א גאנץ יאר. ס'ווערט אויך געברענגט אין מגן אברהם אז אין די עשרת ימי תשובה ווער ס'איז נישט נזהר פון נישט צו עסן פת עכום, ס'מיינט אז ער עסט פת עכום, זאל כאטש עשרת ימי תשובה נישט עסן פת עכום, זיין אביסל פרומער. כ'וויל נאר זאגן אז דאס מיינט מען נישט אונזערע פת עכום וואס מ'באקט היינט, ווייל די היינטיגע גוים באקן מיט לארד די בעקעלעך און לארד איז חזיר פעט. ביי אונז איז נישט קיין שאלה פון בישל אדער אפיית עכום, ס'איז א שאלה פון געהעריג טרייף. כ'האב געהאט אמאל אזוי, א יונגערמאן פארט ארום וועקעישאן און פרעג איך אים וואס עסטו, וואס טוסטו מיט ברויט, ווייל ברויט האלט זיך נישט, זאגט ער איך עס די אלע אין די אלע סטארס ס'איז דא, איך עס עס, זאגט ער וואס איז דען די פראבלעם, זעסט דאך די מגן אברהם זאגט אז נאר די עשרת ימי תשובה זאל מען זיך שארפן, זאג איך אים קום אהער לאמיר אריינגיין קויף א ברויט. געקויפט א ברויט שטייט לארד לארד איז חזיר פעט און זאגט ער האט נישט געוויסט זאג איך אבער יעצט ווייסט און פארשטייט זיך מען דארף אביסל מער לערנען ווי א גאנץ יאר מען דארף סווערט שוין יעצט לענגער די נעכט מען זאל זיצן אין בית מדרש און לערנען אביסל יעצט אין הייליגן ספר עבודת ישראל ווערט געברענגט אין פרשת ראה פון הייליגן רבי ר' מיילעך דער רבי ר' מיילעך איז מפרש די משנה אין מסכת ראש השנה באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. ראש חודש אלול איז ראש השנה למעשר בהמה אזוי האלט דער תנא קמא אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי. יעצט זאגט דער הייליגער רבי ר' מיילעך דער תנא קמא האלט ווער ס'פירט זיך אויף א גאנץ יאר ווי א בהמה זאל ער כאטש אנהייבן ראש חודש אלול זאל ער נתעורר ווערן אביסל לתשובה און יראת השם יתברך דאס מיינט אז באחד באלול איז ראש השנה למעשר בהמה זאל ער אפגעבן פארן אייבערשטן אביסל צענטל, אביסל מער ווי א צענטל, אבער דער געבט פארן אייבערשטן בעין יפה, פערציג טעג איז מער ווי א צענטל. יעצט רב לעזער און ר' שמעון זאגן אז ווער ס'איז זיך מתעורר על כל פנים אין ראש חודש אלול הייסט שוין אויכעט א מענטש, דאס איז די מחלוקת פון דעם תנא קמא מיט רב לעזער און רב שמעון, נאר טאמער איינער ווארט ביז ראש חודש תשרי וואס דאס איז ראש השנה, ס'איז שוין א יום הדין, דעמאלטס האלט ר' לעזער און ר' שמעון אז דעמאלטס איז ראש השנה פאר מעשר בהמה, ווייל דער מענטש איז שוין א בהמה נעבעך. בקיצור, מען דארף אנהייבן אביסל פריער זיך צו בארעכענען און תשובה צו טון. יעצט זאגט ער. אז אסאך מאל זעהט מען אז א מענטש ווערט נתעורר בתשובה און ער ווערט זייער פארביטערט ווייל ער זעהט ווי ווייט ער איז פונעם אייבערשטן, וואס ער האט אלץ אפגעטון אזויפיל יאהרן, און וויפיל יאהרן ער האט פארפאסט, און ס'ווערט אים זייער זייער שווער אויפן הארץ, יעצט דאס מאכט דער בעל דבר כדי ער זאל נישט צוקומען צו תשובה, זאגט ער ס'איז בבחינת כי ירבה ממך הדרך, דרך דאס איז דער וועג וואס ס'עפענט זיך אין אלול, אזוי ווי ס'שטייט הנותן בים דרך, אינמיטן ים איז אויך דא א וועג, כאטשיג ס'זעט אויס ס'איז איין גרויסער וואסער, ס'איז דא א וועג, די שיפן האבן פונקטליך וואו זיי פארן אויף וועלעכע ליניע, איז דער אר"י הקדוש זאגט אז אלול איז בבחינת הנותן בים דרך, ס'איז טיף און ביז צום תהום מ'האט געזינדיגט אלעס, ס'איז אבער דא א וועג ארויס, אזוי שטייט פון אר"י הקדוש, יעצט איז זאגט דא דער עבודת ישראל. אז אויב ס'וועט זיין א בחינה כי ירבה ממך הדרך, ס'וועט זיין זייער א ווייטער וועג, זאגט ער איז די עצה אז מ'זאל נישט אריינפאלן אין דעם בעל דבר'ס נעץ, זאגט ער מ'זאל אויף זיך מקבל זיין אז פון היינט וועל איך תשובה טון, און ער זאל אנהייבן צו גליסטן ווען ער העט קענען זוכה זיין תשובה צו טון, ביז דער אייבערשטער העט אים אריינלייכטן אזא ליכטיגקייט אז ער העט אנקומען צו דעם וועג וואס דער אייבערשטער וויל ער זאל זיין. יעצט יעצט קענסט נאכקוקן דארטן באריכות, זייער שיין עבודת ישראל פרשת ראה, די עיקר איז תשובה און נישט מען זאל אריין גיין אין א דיפרעשן און מען זאל ווערן מרה שחורה'ט, מען זאל אנשלאגן דאס ווייב מיט די קינדער, מען זאל אויסנעמען דעם כעס אויף זיי, ניין ניין ניין ניין ניין ניין, די עיקר תשובה איז אז מען זאל משתוקק זיין, ער זאגט דעם לשון נכסף און משתוקק מתי יזכה לשוב כראוי, ער בעט דעם אייבערשטן, ער זאל זוכה זיין תשובה צו טון ווי ס'דארף צו זיין, עד אשר יזכה לבהירות ביז ס'וועט אריינקומען אין א זייער א קלארקייט, והולך אל המקום אשר יבחר השם, ער וועט גיין אויפן וועג וואו דער אייבערשטער וויל ער זאל גיין. יעצט, מען זאגט פון ראש חודש אלול ביז שמיני עצרת זאגט מען יעדן טאג אינדערפרי ביי שחרית און ביי מנחה זאגט מען לדוד השם אורי, דער יסוד פון די מנהג פון צו זאגן לדוד השם אורי, איז ווייל אין מדרש ווערט געברענגט אורי, ראש השנה, וישעי, יום כיפור, און נאכדעם שטייט יצפנני בסוכה איז עס רומז אויף סוכות. יעצט, ס'איז דא קהילות וואס מ'זאגט, ס'ווענדט זיך ווי מ'זאגט עס, אסאך זאגן עס נאכן יום, זיי זאגן אבער א קדיש נאכן יום ס'זאל נישט אויסזען ווי ס'איז א חלק פונעם יום, ס'איז דא וואס זיי זאגן עס ביי נאך שמונה עשרה, ס'איז דא דארט ווי ס'איז דא פתיחת ארון, טעג וואס מ'עפנט דעם ארון קודש ווען מ'ליינט. דא וואס זיי זאגן עס דעמאלטס, און ס'דא וואס זיי זאגן עס סופן דאווענען און נאכדעם בלאזן זיי שופר. יעצט, ס'דא קהילות ווי מ'זאגט נאך מעריב אויך לדוד השם אורי וישעי. אין די שול ווי איך דאווען האב איך טאקע אסאך פראבלעמען אז מ'זאגט נישט קיין הלל פסח ביינאכט, פסח ביינאכט זאגט מען נישט קיין הלל, און אויך שמיני עצרת. זאגט מען נישט אתה הראת, ס'בענקט זיך מיר מורא'דיג נאך דעם נאך דעם אתה הראת, אבער אז מען זאגט נישט זאגט מען נישט, אבער ס'דא א בענעפיט ביי אונז אז ביי אונז זאגט מען נאך מעריב אויך לדוד השם אורי וישעי, ס'א מנהג פון אלטע פון אשכנזישע קהילות, יעצט נאכדעם איז מען זיך נוהג נאך לדוד השם אורי צו מען זאגט עס נישט נאכדעם, ס'איז נישט קיין חילוק איז מען זיך נוהג אז מען בלאזט שופר יעדן טאג נאכדעם ווי מען ענדיגט צו דאווענען כדי מען זאל. ווארענען אידישע קינדער זאלן תשובה טון. יעצט, דער שופר דערמאנט דעם יום הדין, ווייל עס שטייט אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, און אויך ס'דערמאנט דעם יום הדין הגדול והנורא, ס'שטייט והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. נאכדעם איז דא נאך א טעם, ווייל מ'איז מערב דעם שטן, ווייל דער שטן ווייסט נישט פונקטליך ווען ס'איז ראש השנה. און דער שויער, דער שטן זעט מ'בלאזט יעדן טאג שופר, ווערט ער צומישט. יעצט אויף דעם, ווען איך זאל מיך נעמען רעדן אויף דעם ענין, דער שטן ווייסט דאך שוין פון פאר א יאר מיט אנדערע זאכן, אויף דעם איז נישט דא כמעט א חסידיש ספר און א קבלה ספר וואס רעדט נישט דערפון. אבער דער תירוץ איז, דער פשוט'ער תירוץ איז, נישט אויף די העכערקייט, דער פשוט'ער תירוץ איז אפילו ווען ער ווייסט יא ווען ראש השנה איז, נישט קיין חילוק, אים דערמאנט, דער שופר אז ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען ער העט אויכעט אונטערגיין, אבער ס'וועט זיין דער והיה ביום ההוא העט ער אויך אונטערגיין, ממילא הייבט ער אן אביסל צו ציטערן. דאס זאגט דער בית יוסף אין סימן תקפ"ה. יעצט דער בית יוסף זאגט אזוי ווי א משל, א מענטש זעהט א מת, דערמאנט ער זיך אויף זיך, ער קען אויך באלד שטארבן, אזוי ווי דער שטן הערט דעם שופר דערמאנט ער זיך אז ס'וועט אויף אים אויך נעמען אן ענדע. יעצט דער בית יוסף אין סימן תקפ"ה זאגט אז דער קול שופר איז געמאכט אז ס'זאל אריינברענגען א פחד אויף א מענטש, א פחד השם פון זיין גרויסקייט און פון זיין משפט. יעצט אין מקור חיים. ווערט געברענגט אז ס'איז נישט גוט די מנהג וואס מען בלאזט סתם בעלעבאטים, סתם יונגלעך שפילן זיך, מען לערנט זיך, ס'איז זייער נישט גוט דאס ווייל דאס איז שחוק וקלות ראש, מען זאל זיכער נעמען אן ערליכן איד וואס ער קען בלאזן. און דער עיקר איז מען דארף זאגן אסאך תהילים, ס'איז דא אין יעדע קהילה דא איינגעטיילט וויאזוי מען זאגט אלול תהילים, און מען דארף בעטן דעם אייבערשטן מען זאל האבן א גוט געבענטשט יאר. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין פרי מגדים אין סימן תיו, קוף פא אלף, סעיף קטן ה, ברענגט ער דארטן אז ס'איז זייער ראטזאם אז מ'זאל שטעלן מוכיחים בשער, מ'זאל שטעלן מענטשן וואס זאלן זאגן מוסר פאר ס'קומט ראש השנה, זאגט ער דארט אזוי ווייל אונז ווייס מיר ס'א מחלוקת צו ניסן נברא העולם צו תשרי, יעצט תשרי הייסט ירח האיתנים, דאס איז מסכת ראש השנה דף י"א. זאגט רשי, וואס הייסט ירח האיתנים, ס'איז א שטארקער חודש? זאגט רשי, ס'איז שטארק מיט מצוות, שופר, און יום כיפור, סוכות, לולב, ערבה, ניסוך המים. יעצט ווערט געברענגט אין ראשית חכמה, אין שערי תשובה, אין סוף פרק ב', אז ווען א מענטש טוט נישט קיין תשובה, און ער טוט מצוות און מעשים טובים, כאפט עס דער סמך מם צו. און אויף דעם איז געזאגט געווארן כל מום לא יקרב, יעצט וויבאלד ס'איז אזא גרויסער חודש פון ירח האיתנים אזויפיל מצוות, איז דארף מען וויסן אז מען דארף שטעלן מוכיחים אז מען זאל מוסר זאגן פאר די אידן אז זאלן תשובה טון, ווייל ס'קומט יעצט א חודש וואס מען גייט אריינכאפן זייער אסאך מצוות. און יעצט קומט אויכעט אזויפיל מיני תפילות און שירות און תשבחות און סליחות, אין זוהר הקדוש שטייט מורא'דיגע סודות אויף תקיעת שופר, יעצט למעשה, די גמרא זאגט למה תוקעין, ענפערט די גמרא רחמנא אמר תקעו, זאגט דער הייליגער חתם סופר דאס איז די גרעסטער סוד פון תקיעת שופר, ווייסט איר וואס מען בלאזט? רחמנא אמר תקעו, דער אייבערשטער האט געהייסן, און אז מען גייט טון די אלע גרויסע זאכן אין אזא חודש דארף מען אוודאי תשובה צו טון פארדעם, אז דער אייבערשטער זאל אלעס אננעמען לרחמים ולרצון. ממילא אז ס'איז א ירח האיתנים איז זייער וויכטיג, ס'איז אסאך מצוות, ס'איז וויכטיג מ'זאל תשובה טון. כ'האב געהערט פון א איד וואס ער איז געווען זייער נאנט צום קראסנער רב אין ווילימסבורג, און קראסנער רב האט עס איהם פארציילט, און דער איד האט עס מיר נאכדערציילט, אז זיין טאטע, קראסנער רב'ס טאטע, הרב ברוך בענדיט, האט ער פארציילט אז ער איז אמאל געווען אין בעלז ביי, כ'מיין אז ער האט געזאגט ר' שיעלע בעלזער, אזוי געדענק איך, האט ער געזאגט אז זענען געשטאנען אלע רבנים מ'האט געווארט, אז דער בעלזער רב זאל אריין קומען צום טיש, יעדער איז שוין געזעסן אויף זיין פלאץ, אינמיטן האט יעדן אנגעכאפט עפעס א געוויין, יעדער האט געוויינט און געוויינט און געוויינט, און איינער קוקט אויפן צווייטן, יעדער וויינט, ענדליך איז אריין געקומען דער הייליגער בעלזער רב צום טיש, האט ער אנגעהויבן צו שרייען און וויינען, און וואס טוט מען מיטן פתחי תשובה, פתחי תשובה ברענגט. אז טאמער א מענטש טוט מצוות און מעשים טובים און האט נישט מתקן געווען די חטאים, גייט אלעס צו די סיטרא אחרא, ממילא האט ער שטארק מהרהר בתשובה געווען, און דאס האט גורם געווען אז אלע רבנים, די ערליכע אידן וואס זענען געזעסן ביים טיש, האבן אויך אנגעהויבן מהרהר בתשובה צו זיין, ס'איז אראפגעקומען א התעוררות פון תשובה. איז ממילא דארף מען זען מען זאל תשובה טון אין דעם חודש, איז דיין שטייט אין שלחן ערוך אז מען זאל שטעלן אזאלכע מענטשן, וואס זאלן ארום גיין זאגן מען זאל תשובה טון, אבער היינט איז דאך דאס נישט שייך, יעצט ווייסט מען דא ווער עס זאל זאגן, ס'איז נישט דא פאר וועם צו זאגן, סא דארף יעדער פאר זיך אליין זאגן. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא א אין תהילים ווען מען זאגט תהילים זאגט מען אז, ימי שנותינו בהם שבעים שנה, איז דער מטה אפרים אין סימן תוו קיף פא א' סעיף ח' און אויך אין קצה המטה סימן תוו קיף למד א' סעיף קטן כף ז' שרייבן זיי אז דער פנים יפות ברענגט אין פרשת חיי שרה אז מען זאל עס יא זאגן און ער איז ממליץ וואס דאס הייסט פארוואס מען זאגט שבעים שנה און ער ברענגט אויך דארטן צו פון ר' שמעון יארעסלאווער. למעשה איז דאס א גאנצע אריכות, אבער איך וויל זאגן מיין חלק וואס איך האלט אז ס'איז, איך מיין יעדער מענטש האט דאך א חלק אין די תורה. למעשה דוד המלך זאגט נישט מ'זאל לעבן נאר זיבעציג יאהר, מ'זאל לעבן ביז הונדערט און צוואנציג, היינט איז די עוורידזש לייף טיים צווישן ניינטי ביז ניינטי פייוו צו ניינטי סיקס, ניינטי סעווען, מען מיינט די קוואליטי אוו לייף, מען בעט דעם אייבערשטן איך זאל לעבן מיט אזא קוואליטי אוו לייף ווי כ'האב געלעבט ביז די זיבעציג, ס'דא אסאך מענטשן וואס זיי לעבן מיט א פאלשן הארץ, א פאלשע לונג, יענעמ'ס קידניס, און דורך אן אפערעישן, ס'טוט נאך וויי, און דער קאפ ארבעט שוין נישט די זעלבע, מען וועפט שוין אויס, ס'דא אזויפיל מינע מעדיקל פראבלעמס, בעט מען ביים אייבערשטן מען זאל לעבן. ימי שנותינו בהם שבעים שנה אזוי ווי די קוואליטי אוו לייף איז געווען ביז די זיבעציג מאר או לעס ביז די זיבעציג איז דאך אלעס געווען גוט אמאל הייבט איינער אן אביסל פריער קראנק ווערן אבער על כל פנים ביז דעמאלטס איז דא קוואליטי אוו לייף איך זאג אייביג ס'איז דא א תפילה וואס מ'זאגט אל תשליכנו לעת זקנה ככלות כוחנו אל תעזבנו ווען מ'זינגט ווייסט מען נישט וואס דארט שטייט. ווען מ'איז יונג, מ'איז געזונט, מ'כאפט נישט וואס דארט טוט זיך. ווען מ'איז שוין אלט איז מען שוין צו אלט עס צו זאגן. סאו, דאס איז וואס מ'בעט דעם אייבערשטן מ'זאל האבן א קוואליטי אוו לייף, און דאס זאל יעדער מתפלל זיין. מ'קוקט זיך אום אזויפיל קראנקע, אסאך מאל איז א מצוה אז זענען שוין, די טויט איז שוין א מצוה פאר זיי. אוואדי אונז טאר מען דאס נישט זאגן אבער אזוי איז עס, מיר דארפן די אלע זאכן אינזין האבן יעצט ביי די הייליגע טעג, מען זאל בעטן דעם אייבערשטן, ס'לויפט זייער שנעל דורך און מען האט נישט קיין צייט ווען אפילו צו מתפלל זיין, און נאכדעם כאפט מען זיך, נעמט מען די הייליגע טעג, זיי זענען אוועק געגאנגען. ס'געט אזא שנעלן לויף אוועק, עס איז אנבעליוועבל. ס'ווערט געברענגט אין שולחן ערוך אז ווען מען שרייבט א בריוו זאל מען אויכעט יענעם אויסלאזן מיט א מען זאל זוכה זיין נכתב ונחתם בספר חיים טובים. אזוי זאגט דער אלי' רבה אין סימן תקפ"א סעיף קטן א', און אויכעט דער ליקוטי מהרי"ח שרייבט א רמז אויף דעם, שטייט וישאלו איש לרעהו לשלום, איז אויכעט די. ראשי תיבות פון אלול. יעצט אלול איז אז מען, מען זאל זיך בודק זיין די תפילין, די מזוזות, אזוי זאגט דער מטה אפרים אין סימן תקפ"א אין סעיף י', און כ'האב ענק שוין געזאגט, האטס געזען ס'איז נעבעך פארברענט געווארן דא א באנגעלאו, ס'איז אזויפיל צרות געשעהט, און זייער אסאך מאל ווען מ'קוקט נאך זעהט מען אז די תפילין איז נישט אין דער ארדענונג, די מזוזות זענען נישט אין דער ארדענונג. ס'געווען יעצט אין ארץ ישראל איינער וואס האט מאלעסטעט א קינד מיט צען יאר צוריק, און סוף איז יענער געווארן א סופר, און ער איז געקומען צו דעם קינד וועם ער האט מאלעסטעט אלס אינגערמאן ער זאל אים פארעכטן די תפילין, איז ער געגאנגען און האט אים אויפגעשניטן די פרשות, האט אים ארויסגענומען די עכטע פרשות און האט אריינגעשריבן פאר אים א סטעיטמענט, א סלאגען, יענער איז געגאנגען דריי אהאלב יאר שפעטער האט עס נאכאמאל בודק געווען, אזוי ווי די הלכה זאגט. האט ער געטראפן יענץ, פרעגט ער יענעם וואס האסטו מיר ארויסגענומען די געהעריגע כשר'ע פרשות, האסט מיר אריינגעלייגט עפעס א טשעפ ווארט, זאגט ער יא דו האסט מיך מאלעסטעט, תפילין דארפסטו לייגן דו שייגעץ דו רשע, און האט אים צוריק געגעבן זיינע פרשות. על כל פנים, מען דארף בודק זיין די תפילין, די מזוזות, און אלע זאכן וואס איז א שמירה פארן מענטש, ס'איז א גערענטי, ס'איז אזוי ווי א לייף אינשורענס. אין שולחן ערוך שטייט אז מען איז זיך נוהג זאגן סליחות פון ראש חודש אלול און ווייטער, און אזוי שטייט אין ר ן אין מסכת ראש השנה דף ט ז עמוד א', ווייל דעמאלטס הייבט זיך אן די טעג וואס דער אייבערשטער האט מתרצה געווען פאר משה רבינו. רמ א זאגט אז אונזער מנהג איז אויפצושטיין פון נאר פונעם זונטאג פון פאר ראש השנה, טאמער ס'געפאלט זיך ראש השנה מאנטאג אדער דינסטאג הייבט מען אן פון א זונטאג פריער. איז די ספרדים זאגן ערליך א גאנץ אלול סליחות, און נאך א זאך זיי מאכן נישט הענקי פענקי ווי די אשכנזים, ווייל זיי שטייען טאקע אויף פארטאגס, נאכדעם גייען זיי נאך אהיים צו זיי דאווענען גראד באט עס איז נישט אזוי ווי ביי אונז שחר קמתי און מען האלט האלב ניין אינדערפרי. יעצט מען קען זאגן א שטיקל רמז, זיי עסן דאך קטניות פסח, מילא אז זיי עסן קטניות פסח איז צוויי זאכן, קודם זיי ווילן. דער אייבערשטער זאל זיי מוחל זיין פאר עסן קטניות, אדער מען קען זאגן נאך א זאך, זיי זענען שטערקער פון אונז, די ספרדישער גוף איז שטערקער געבויעט, אונז האבן נישט וואס צו עסן פסח, און עסן זיי קטניות, אבער ניין דאס איז נאר א דזשאוק, ווייל היינט קען מען אונז עסן סעווען לעיער אויכעט שוין פסח, היינט איז דאך שוין נישט דא די זאך וואס איז נישט דא אינעם מעניו א גאנץ יאר, אז ס'זאל נישט זיין צו באקומען פסח, ס'איז דא אפילו פיצא, טשיז מיט פיצא. יעצט די געוועזענע וואך דינסטאג איז געווען ז' אלול, ז' אלול איז א תענית צדיקים אזוי שטייט אין מגן אברהם סימן תק פ סעיף קטן א', יעצט שטיין שטייט דארטן אז דעמאלטס האבן אויפגעהערט צו שטארבן די וואס האבן מוציא געווען דיבה אויף ארץ ישראל. וואס ס'איז דא דא אן אריכות א קשיא פון בית יוסף און א תירוץ, אבער דאס זאל איך לאזן אם ירצה השם אויף די אנדערע וואך שוין, ווייל איך האלט ענק שוין אויף גענוג לאנג. יעדער זאל זיך אויסבעטן א גוט געבענטשט יאר און א פרייליך יאר, ס'זאל קומען פאר יעדן ישועות, רפואות, גוטע שידוכים, פרנסות, און דער עיקר איז מ'זאל זיך טרעפן א נייע שטעטל וואו צו וואוינען ווייל אין ווילימסבורג איז שוין געווארן די ריעל עסטעיט אזוי הויעך, איינער פרעגט מיך, א גוי אפערט אים א הונדערט פופציג טויזנט דאלער מער פאר א דירה אין ווילימסבורג, זאג איך אים פארקויף ווען נישט וועט א צווייטער כאפן דאס גליק און נאכדעם וועט מען דיר נישט געבן גארנישט, אזוי געווען אין בראנזוויל. די פאר אידן וואס האבן גוט פארקויפט און געמאכט געלט, דאס איבריגע האט מען שוין איבערגעלאזט אומזינסט. זאג איך אים דארפסט זיך נישט רעכענען, דאס איז נישט קיין קהילה, עס איז נישט קיין שטאט, זיי ווילן נוצן תשובות פון פריעריגע רבנים מיט קהילות וואס מען האט זיך געזארגט פאר יעדן, אז מען האט געוואלט איינעם לייגן חרם האט מען אים אראפגערופן, מען האט גערעדט צו אים, די קהילה האט אים פראבירט משכנע צו זיין אויסהערן וואס ער זאגט, אפשר זאגט ער עפעס, דא איז נישט קיין קהילה, עס איז גארנישט, עס איז א צאמלויפעניש, נחמן בראך האט אפאר טאלער איז זיין שטח ארויסגעפאלן פון די מעפ. איי ס'וואוינען אידן נאך אים? דאס לאכט מען זיך אויס, כאפ און פארקויף און מאך אפאר דאלער און מוף ארויס פון די שטאט, מיט די צייט וועט מען נישט קענען אויסהאלטן די הויעכע טעקסעס וואס ס'גייט יעצט ארויפגיין, די חברה האבן געהאט א טעקס עבעיטעמענט יעצט גייט עס ארויף, און אויסצוהאלטן די אויס די קאאפס. ס'איז אנבעליוועבל וויפיל מען דארף אים געבן מעינטענענס, כאפ און פארקויף זאג איך אים, ס'איז יעצט געווען א דיעל, ס'איז דא דא דער נייט דעי וואס זיי האבן דעי. קארס און שלעפן די קארס, זיי האבן עס פארקויפט פאר כינעזער און כ'הער אדער אַכט און צוואַנציק אדער איין און דרײַסיק מיליאן דאלער, ס'איז א גרויסע פראפערטי נאטינג טו טאלק אבאוט, און ס'איז אין די שענסטע און בעסטע געגנט, יעצט שטייט שוין דארטן אז ס'איז דא צו פארקויפן דירות, די גוים גייען עס איבערנעמען אין נאו טיים, צוויי הונדערט גוים גייען דארט אריינמופן, יעצט באמת די כינעזער זענען פיינע מענטשן, ווען זיי זענען אריינגעמופט אין די איסט סייד האט ר' משה פיינשטיין געזאגט אז זענען פיינע מענטשן, ס'וועט ברענגען א ברכה פאר די שטאט, ס'וועט אלעס ארויפגיין. די הייזער וואס האבן געהאט דארטן די קאאפס האט געקאסט פיר פינעף טויזענט דאלער א רום, היינט די מעינטענענס איז צוויי דריי טויזענט דאלער א חודש, מען האט עס געמאכט פרייוועט, די פעדערל האט עס אויפגעגעבן, על כל פנים רבותי איך זאג ענק נאכאמאל מען דארף טראכטן צום נייעם יאר מען דארף בעטן דעם אייבערשטן זאל חונן דעת זיין מען זאל זיך קענען אוועק מופן, ס'איז דא אזויפיל קליינע שטעטלעך אין אמעריקע, ס'איז דא דער גאווערנער פון טעקסאס איך בין זייער גוט געווען מיט אים, האט ער מיר געזאגט זאלסט ברענגען דא די אידן, מ'וועט מאכן דא וואס מ'קען, למעשה האט ער יעצט אביסל פראבלעמס וועגן פאליטיקס, דיסטריקט אטוירני איז געווען שיכור'ס א פרוי, מ'האט זי געכאפט אין דרינקינג דרייווינג, איז געגאנגען דער גאווערנער האט געשריבן א בריוו זאלסט ריזיינען ווען נישט געב איך נישט מער קיין פאנדס פארן די עי'ס אפיס, און ער האט אזוי געטון, האט אראפגענומען זיבן מיליאן דאלער פאנדס, ער שיקט עס נישט, קיצור האט זי אים איינגעזעצט, ער איז געגאנגען מ'האט אים פינגערפרינטעד, האט ער געסטראשעט. יעצט גייט מען פאר א דזשאדזש, און טאמער די דזשאדזש וועט זאגן אז ער איז גערעכט, ווייל אין אין ליגעל האט ער געמעגט טוהן דאס וואס ער האט געטוהן, קאוז הי איז אין פאוער, נעמט זיך די די עי גיין זיצן פאר א פאלס ארעסט, וואטש ענד סי וואס דא גייט זיין. עניוועי דער די עי איז א ריפאבליקען, מיינס א פרענד, און ער זאגט מיר קלאר זאלסט וויסן, איי עדמייער יור פיפעל, קומטס אראפ דא וואוינען, כ'האב עס ענק שוין געזאגט אויפן האטליין. טעקסעס האט אלע פיר סיזענס. והן בבקעה והן ביער. תוציאני מגלות המר, ס'איז זייער גרויס טעקסעס, פון די פראפערטי וואס איך האב געקויפט ביז מיין נעקסט דאר נעיבער איז דא בערך פֿינף און פֿערציק מייל אזוי ווייט ווי פון דא ביז מאנראו, זאגט מיר יענער אז ווען ער דארף קויפן א גלעס אוו קאפי אין די מארנינג קומט ער א טרי קוואדער אוו אן אווער רייד און ער טרינקט א קאפי און ער פארט צוריק, טעקסעס איז גרויס, די ריעל עסטעיט איז דארט אומזינסט, מ'צאלט דערצו זאלסט קומען, סאו. רבותי, מען דארף מתפלל זיין צום אייבערשטן ער זאל אונז געבן וואו צו וואוינען, ווייל דא וועט זיין נישט מעגליך וואו צו וואוינען. און דאס אלעס דארף מען זען אום ראש השנה, ס'איז דא א מארק, ס'איז אפן, מען קען קויפן, נו אז מען קויפט נישט איין, זיצט מען א גאנץ יאר איינגעלייגט. ס'איז אזוי ווי צו קומען צו א באנק נאך בענקינג אווערס, די באנק איז צוגעשפארט, מען טיילט שוין נישט קיין געלט. זייטס אלע געזונט און האטס א פרייליכן יום טוב און א פרייליכן יאר און אלעס גוטס, כל טוב.